א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישלח. די שיעור די וואך איז איינגעטיילט אויף צוויי חלקים, חלק א' און חלק ב'. יעצט הייבט זיך אן דער ערשטער חלק, חלק א'. באמת, ווי מער מען טראכט אריין וואס דער אייבערשטער הערט אויס תפילת ישראל איז ממש אנבעליוועבל. כ'האב ענק געזאגט דאנערשטאג דעם געוועזענעם, פונעם פיפטן אויפן זעקסטן האט מען אנגעהויבן צו זאגן אין חוץ לארץ ותן טל ומטר און איך האב אויך אנגעהויבן צו זאגן ותן טל ומטר ווייל ביז יעצט האב איך דאך געזאגט ותן ברכה למעשה כ'האב אנגעהויבן צו זאגן ותן טל ומטר און ס'איז געווען אזא רעגן דעם געוועזענעם דאנערשטאג אז ס'ממש איך געדענק נישט אזא רעגן דריי טאג רציף האט גערעגנט ס'האט אנגעפילט די בורות מיט אוצרות, ס'איז נישט צום גלייבן, ס'האט מיר געגעבן אסאך חיזוק, איך זעה דער אייבערשטער הערט אויס יעדנ'ס תפילה כי אתה שומע תפילת כל פה, יעדן מענטש הערט דער אייבערשטער אויס, דאווענען צוויי אידן אין א שול און איינער זאגט אזוי און איינער אזוי און דער אייבערשטער הערט יעדן עקסטער אויס, אז איך האב אנגעהויבן צו זאגן ותן טל ומטר, ווייל זעכציג טאג נאך די תקופה זאגט מען דאך שוין אין חוץ לארץ אויכעט ותן טל ומטר. און איך בין דאך פון חוץ לארץ, דארף מען דאך דאווענען אזוי ווי מען דאווענט אין חוץ לארץ. האט דער אייבישטער געגעבן טל ומטר. יעצט, ס'איז נישט אזא גרויסע זאך, איך זאג אייביג אז דער נודע ביהודה האט זיך עפעס נישט פארטראגן מיטן חזן פון פראג, האט ער אים געזאגט, זעסט רעבע, דו האסט מיך נישט ליב, ווייל איך נישט געווען אזוי פרום, אבער דער אייבישטער האט מיך יא ליב, כ'האב געבענטשט גשם, ס'האט אנגעהויבן צו רעגענען, זאגט ער, אוי מיין קינד, אזעלכע מענטשן ווי דו האבן שוין געברענגט א מבול אויף די וועלט אויך, נישט נאר קיין גשם. עניוועי, ברוך השם ס'האט אנגעפילט דא בורות, און ס'איז דא נאך א זאך, מ'האט מיך געבעטן איך זאל אנפילן נאך צוויי מקווה'ס, עפעס איז די צינור האט נישט געטויגט, און עפעס א רב האט געזען וויאזוי איך מאך מיינע צינורות איז ער שטארק נתפעל געווארן, זאגט ער איך בעט דיך פיל צו מיינע אויכעט, אבער קיינער טאר נישט וויסן, פארשטייט זיך אליינס פארוואס, ס'וואלט געווען די גרעסטע בזיון, און כ'האב עס אים געטון, אלעס, איך בין אנגעפילט קאמפליט. כ'בין יעצט ממש גרייט שוין צו פארן אהיים. יעצט איז געווען א געפערליכע געשיסעכץ אין ניו דזשערסי, מ'האט געהארגעט נעבעך א פרוי, און מ'האט געהארגעט א בחור משה הערש דייטש, און דער זאלי קא איז אהין געפארן, ער איז אהיימגעקומען פון פלארידע, ער איז געפארן פארטיסיפעיטן אין די לוויה, איך וואלט וויסן זאלי קא א ישיבה האסטו אים נישט צוגעשטעלט, און ווי האסטו אים ארויסגעווארפן? און יעצט גייסטו טוהן א טובה און דו גייסט זיך צושטעלן פארן. ער דארף נישט זאלסט גיין צו זיין לוויה, ער געברויכט אז זאלסט קומען צו זיין חתונה, ער געוואלט אויפשטעלן אידישע דורות, יא יא, דאס איז סאקמער קאקמער, נאר אלעס פארקערט.
נאו עט סיקס עי באראזש אוו בולעטס עז סוואט טיעמס דיסענד אן עי ניו דזשערסי נעיבארהוד.

איי וואס סקעירד ביקאוז איי ווארק עט דזשערסי סיטי מעדיקל סענטער סאו איי וואס סקעירד מיי סעלף סאו איי טרייד טו געט אוט ערלי סאו איי קען געט מיי קידס סאו איי העד טו פארק אלל די וועי אן סטעגמען און אושען און וואק וואן טו טרי פאר פאר בלאקס דאון ביקאוז עווריטינג וואס קלאוזד.
אקעי אנאדער טינג טו טריי טו עקספלעין טו יו אבאוט וואטס העפענינג היער אן דיס סין יו העוו א דיווערס נעיבערהוד אין דזשערסי סיטי וועיר אין די לאסט פיו יערס דערס בין א גראוינג האסידיק

דעט יו נאו דער נאט גיווינג מי עני אינפארמעישאן אבאוט נעימס עט דיס פוינט באט דעי אר פיערפול דעט וואט ווי אלל בעליוו דעט די טרי סיוויליענס קילד אינסייד ווער דאוז פיפל אינסייד די קאושער סופערמארקעט ענד דער דזשאסט האופפול דעט איט וואזענט ווארס דען דעט סאו רעפארטינג היער לייוו פרום דזשערסי סיטי אן די סין עדעם קופערסטין ניוז פאר ניו יארק. יעצט פאר די קינדער איז עס געווען זייער א טראמא, ס'איז אנבעליוועבל און מען טרייט זיי צו געבן חיזוק, איז דער אמת איז מען דארף זיי נישט געבן קיין חיזוק, מען דארף זיי זאגן ס'איז געווען א ציוניסט. ציוניסט מעג מען דאך הרג'נען. נאכדעם זעהט מען אויפן טעלעוויזשען ווי מען אינטערוויוט די פרויען דארטן, די גויאישע, זאגן זיי דזשאסט ביקאוז דיז דזשוס העד טו קאם היער, דיס איז וואט העפענד ווי נעווער העד דיס. דער איד איז פאר אלעם שולדיג. יא נעבעך. יעצט צי מען האט געדארפט גיין דארטן צי נישט ווייס איך נישט. כ'האלט ס'איז געווען א גרויסער מיסטעיק, איך האב דעמאלטס אויך געזאגט. ס'פול מיט גוים, ס'וועט קיינמאל נישט ווערן דארטן זויבער, זייער ביליגע חברה, מ'דארף זוכן בעסערס, אין ניו דזשערסי איז דא אין די סאדערן ניו דזשערסי דא פול מיט די ביליגע חברה, און אז ווילסט ארויפצו איז טייערער, באט ס'איז נישט מיינע ביזנעס, זאל יעדער טון וואס ער וויל, נאר איין זאך וויל איך ענק זאגן, איך וואלט געוואלט בעטן א מיליאן דאלער צו ענקערס א דאלער, אז די תלמוד תורה וואס מ'האט געעפענט איז נישט סעיף, ס'איז נישט אויסגעהאלטן לויט די פייער קאודס, און ס'איז דא אסאך פראבלעמען דארט ארום און ארום וועגן די לאוס. און עטס זענטס א באנטש אוו רשעים און יו דאונט קעיר איף די טשילדרען אר בורנד טו דעט אידער, סאו וואט אר יו סאו וואריד אבאוט? אפאר וואכן ארום וועט ווערן א פייער, אפאר קינדער וועלן געהארגעט ווערן טוט זיך אויך זאגן אין די ניו דזשערסי און די משה דוד נידערמאן האט זיך וועמען וויינען. וויין נישט, כ'בין זיכער קיין שום קאוד האלט נישט דארט אויס, די עסן וואס מען ברענגט פון ניו יארק איז מסתם נישט פריש אויך נישט, מען קען פארסמ'ן די קינדער מיט סעמאנעלע, צו דעם האב איך דאך ענק אייביג געזאגט מען דארף האבן ארמד גארדס ביי די טיר. ס'האט נישט געפעלט אסאך אז ער זאל זאל אריינגיין אין די תלמוד תורה, ס'איז נאר א בנין לעבן דעם, ס'איז אנבעליוועבל. עטס זענטס רשעים ארורים אייביג געווען, איך בין זיכער ס'האט נישט קיין געהעריגע פייער קאודס, איינער האט מיך שוין אפגעקאלט, איינער האט מיך געזאגט נחום פארוואס טוסטו נישט, זאג איך אים עטס דארפטס טון, ס'איז נישט מיין פראבלעם, באט דעטס וואט וויער אין פאר, אונז פאלאוען נישט קיין רולס, רולס איז געמאכט געווארן פאר די אלטע אמעריקאנער גוים, און. ס'וועט עפעס געשעהן וועט נישט קענען זאגן גארנישט, כ'האב אים געזאגט אלע מוסדות דארפן האבן ארמד גארדס, מאשין גאנס, ווייל מיט דעם גייט היינט יעדער ארום, מ'שלאגט זיך ארום צו מ'זאל יא מתיר זיין גאנס צו נישט, מ'האלט שוין לאנג ביי מאשין גאנס און די גייען נאך מתיר זיין גאנס, איך האף מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז נעקסטע וואך וועט זיין אביסל מער קלארער די גאנצע געשיסעכץ פארוואס און פארווען עס האלט אין איין אריינקומען ניי.

און אויך די בויס, איים דזשאסט סעינג די גערלס, ווייל זיי פארן ארום מיטן אובער א גאנצן טאג. איך וויל עטס זאלטס אויסהערן ווי דער שייגעץ זאלי רעדט, און ס'איז נישט יעצט, ס'איז אן אלטער בריוו, דאס גייט צוריק תש"ע אין אלול. שמואל טייטלבוים בבית כק מרן אדמור שליט א, נודע בשערים וואס רבן. ס'איז ידוע אז ס'איז נישט דעם רבינ'ס רצון אז מ'זאל מפרסם זיין אלע זיינע שטותים, בפרט נאך אין אלע צייטונגען, ער גייט יעצט פארן אויף ארץ ישראל, דאס איז געווען די לעצטע טריפ, בעט ער ס'איז נישט זיין רצון אז מ'זאל אריינשטעלן אינעם איד און אין אלע צייטונגען זיינע בילדער מיט אלע שטותים וואס ער רעדט, און ס'איז אונטערגעשריבן דורך ר' שמואל טייטלבוים משמש בקודש. ער האט געשריבן דעם בריוו פאר די צייטונג. און ער האט אויך געזאגט, ס'קען צום הערן זאגן און ס'קענטס זען זיין כתב. דרך אגב האב איך געוואלט זאגן נאך א נקודה וואס איז געגאנגען צו מיר אליין, כ'ווייס נישט ווער ס'איז, אבער ס'איז דא ווער ס'איז אויך לעבט מיט א פארגרוישטע קאפ, און איינע פון די חלקים פון די אלע זאכן זענען, מען קען דאך נישט נאר פארקויפן גויאישקייט, מען מוז דאך פארקויפן אביסל אידישקייט אויך, און אז מען פארקויפט שוין אידישקייט, מיט דעם וואס ער פארקויפט אידישקייט שלעפט ער אריין און מען קען שוין נאכדעם זיך צוקומען צום גויאישקייט אויך, מען נוצט מיך אויך אויף צו פארקויפן אידישקייט אין די גויאישע זאכן, סיי מיינע דרשות, סיי מען קומט זיך צאם, סיי בילדער, ס'איז בילדער איז געווען א דבר מאוס ביי צדיקים בכלל, און אוודאי און אוודאי אז מען זאל עס נוצן אויף דעם אויסצומישן אריינצונעמען אין איין זייט בילדער פון טמא'נע גוים און עס איינפארט ווידן פון אידן איז אלץ נאר צו מאכן ככל הגוים בית ישראל איך וויל זאגן פאר יענער ווייס נישט ווער דאס איז ווער עטס זענטס עטס זענטס מיך מבזה און איך בין עס נישט מוחל ס'טוט מיר וויי כ'פיל נישט אז ס'איז דא א איד וואס וואלט געוואלט אז מען זאל אים נוצן צו מאכן אן התבוללות אויסצומישן אין כלל ישראל.
איז איך וויל בעטן בכל לשון של בקשה ווער ס'קען און ווער ס'ווייסט און ס'האט א כח זאל זען ס'זאל זיך אפשטעלן. זאג דו שייגעץ טמא דו זאלי. קודם כל דו האסט אינטערגעשריבן אויף מיר א חרם האסט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן נאך ווען דיין טאטע האט מכשיל געווען מיט נבילות וטריפות די גאנצע שטאט האב איך דאך שוין געדאווענט דארטן פון ווי איך האב געמוזט ארויסגיין פון קליימער איז במילא איך פארשטיי נישט וואס האסטו דיך אויפגעשטעלט יעצט? ווען דו ביסט אן איידלער מענטש און האסט קיינמאל נישט געבאדערט קיינעם און נישט געטוהן קיין שלעכטס פאר קיינעם, אקעי קומסטו מיט א מעשה פארוואס זאל מען דיר יא וויי טוהן? נישט דא נאך איינער וואס האט אזוי וויי געטוהן מענטשן ווי די גאנצע טייטלבוים פעמילי, אנגעהויבן דיין טאטע און אנגעהויבן משה טעראריסט, און אנגעהויבן דו מיט אהרן'ען, נעה, ער איז נישט מוחל. וואס הייסט דו ביסט נישט מוחל? ווער ביסטו? ווער האט דיר דען געבעטן דיין מחילה? דיין מחילה איז אלט און פארשטינקען, ווייל ס'האט אין דיר געשטופט אסאך עבירות. ער האט זיך שוין אויפגעשטעלט און ויפתח השם את פי האתון, ער איז שוין נישט מוחל גאר יענעם. און נאך א זאך, ווען נישט די צייטונג און די פראפעגאנדע פונעם איד, וואלסטו דאך קיין רבי נישט געווען, דו ביסט דאך געווען א פארשאלטענער. דו אומגעלונגענע בהמה. האסט אמאל געזאגט פאר בזיונה בזיונה פיליפ אז שבת און קומסט נישט איר קיינער גריסט ער אפילו נישט. רבי בזיונה האט געזאגט אה די מאכסט אויך עפעס נישט פיין. ער גייט אונז יעצט זאגן עס טוט דיר וויי? ס'איז טו בעד. דו האסט געטשעפעט און מ'באצאלט דיר. ס'דא מענטשן וואס זענען שטערקער פון דיר כאטשיק דו הייסט אמרי רהו, און דו מיינסט זיי האבן נישט קיין מורא פאר דיר און זיי צאלן דיר צוריק? כ'פארשטיי נישט וואס הייסט דו ביסט נישט מוחל? אויף ווער בעט איך דיין מחילה? וויש דיך אפ און מאך אן אשר יצר און גיי ארויס פון בית הכסא. שמוץ ים וואס דו ביסט. ער האט געוואלט בעקן ברוך מרדכי'ן ווייל ברוך מרדכי איז דאך זיינס א משפחה, צו סתם א גוטער פריינט, און זיינע קינדער זענען גרויסע עשירים. אזוי הייסט עס. הגם משה שרייט ס'איז נישט אמת. משה טעראריסט זאגט ער האט נישט קיין געלט. פילן גרויס. אבער ס'איז נישט וויכטיג. סאו יעצט אלל אוו א סאדען ווען דו האסט יענעם באליידיגט, דו האסט מיט יענעם געטוהן וואס מען האט געמעגט און וואס מען האט נישט געמעגט און וואס דו האסט זיך צוגעדאכט אז דו האסט געווינען די מלחמה און ברוך מאטכע וועט נישט גיין זיצן און דער עולם וועט נישט וויסן וואסערע א חזיר ער איז, סאו גענג דו האסט יענעם פארשעמט, דו האסט געשריבן אויף מיר א צעטל אז דו ווארפסט מיך ארויס פון אלע שילן און יעצט הייבסטו אן א נייע מעשה העי איך בין נישט מוחל איך בין נישט מוחל גיי און דר'ערד מיט דיין מחילה אינאיינעם קיינער ברויך עס נישט און למעשה זאלסטו דיך אויסלערנען. היינט האט קיינער נישט מורא פאר קיינעם און פאר קיין רבנים זיכער נישט און פאר טייטלבוים'ס אויך נישט, עטס האטס די ארגסטע היסטערי, די ווארסט היסטערי האט עטס, ממילא הייבסטו יעצט אן און ס'מאכט מיר גרויס צער און עגמת נפש, פארוואס טראכסטו נישט וואסארא צער און עגמת נפש דו האסט אנגעמאכט פאר אנדערע מענטשן, דאס אינטערעסירט דיך נישט, איז וואר? וועל איף יו אר ווילינג טו היט ענד גיוו א פאנטש, וויר ווילינג טו טראו בעק א פאנטש, און איף יו דאונט לייק איט, שאט אפ. ענד דעטס איט. מ'איז נישט אינטערעסירט וואס דו האסט צו זאגן. קומט נאך אן דא ווי א שלאגעדיגער אונז זעמער אים נאך שולדיג ווייל ער האט צער, ער האט צער. דו טראכסט נישט אז איך האב שוין נישט צען צוועלף יאר קיין שול ווי צו דאווענען ס'קאסט מיך קיין עין הרע קאסט מיך שוין ביז יעצט דרייסיג פערציג און מער טויזענט דאלער? טראכסט עס נישט? פארוואס אז דו האסט די פארשטינקענע דו האסט מורא סאו דו האסט צוויי מענטשן דו האסט מורא פאר ענזל דער ענזל דער שייגעץ שבתי קאהן'ס איידעם און דער אנדערער דער לבנה שטערן האסטו מורא און אונז האב מיר פאר זיי אויך נישט קיין מורא. סאו איך וויל דער עולם זאל דאס הערן. קום נישט און שפיל יעצט אוי ביסט א געשלאגענער. ביסט געשלאגן ווייל האסט דיך געשטעלט אויף ברוך מרדכי'ס זייט. ברוך מרדכי איז געווען א נואף וואס האט געהארגעט פון אונז הונדערטער קינדער. אונז זעמער אים אויך נישט מוחל. און אונז זעמער געגאנגען אין מלחמה ווייל אונז האמער פון דיר אויך נישט קיין מורא. נאך א זאך. דאס מיידל וואס דיין זוהן האט איר בועל געווען, איך ווייס נישט צו באונס צו ברצון, האט מיט איר געמאכט א בעיבי, איר עלטערן זענען אויך נישט מוחל. און זי אויך. נישט. מיידל איז געגאנגען זוכן א דזשאב פאר אפאר דאלער ווייל זי דארף חתונה האבן גייט מען און שוואנגערט איר אן, די חזיר די, די האסט דאך א ווייב, דו גייסט זיין די נעקסטיגע סאטמארע רבי. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן, מען ווייסט דאך נאכנישט פונקטליך וויאזוי ס'וועט זיך אויסלאזן די רציחה, נאר דא איז סאטמאר מורא'דיג אפגעפרעגט, ס'איז ממש נישט צום גלייבן, אין אלע צייטונגען איבעראל ווי מען רעדט פון סאטמאר זענען זיי מורא'דיג אפגעפרעגט, אזוי ווי מען בעט זיך אזוי שלאפט מען. יעצט, ס'איז דא א פינף און זעכציג יעריגער שייגעץ, כ'מיין ער איז א איד, אבער ער האט געטון מיאוסע מעשות מין א סעמינאר אין בני ברק. איך וויל זאגן פאר די מאמעס און פאר די טאטעס, אויב דו שיקסט דיין קינד אין חדר אבער אין סקול, אפילו פארט מיט א באס, אפילו פארט מיט א ישיבה באס, דו דארפסט מסביר זיין דיין קינד אז ס'באהאלטן זיך חזירים לעבן די סקולס און זיי ווארטן די קינדערלעך זאלן קומען, די מינוט זיי זעען זיי דארטן הייבן זיי אן מיט גודיס, מ'געט לאליפאפס, מיט אנדערע זאכן, מען זאגט אן די קינד זאלסט חלילה נישט דערציילן דיין טאטן און נישט דיין מאמען און שוין, דעטס איט. א סיקסטי פייוו יער אולד מען אין בני ברק לעבן די סקול האט געטון וואס מען טאר נישט מיט קינדער, אנבעליוועבל. ס'איז דא מיט די פליישן דארף מען זייער אבאכט געבן, ס'דרייט זיך יעצט ארום אין בני ברק פליישן וואס איז נישט געזאלצן, ס'האט א, ס'זעט אויס ווי טרייפע פלייש און ס'טעיסט ווי טרייפע פלייש און ס'גרויסע צרות.

ויאללה, טשאבעס! א גוטע שבת! להתראות! ביי ביי להתראות! די פאליס זוכט אין בארא פארק א גוי וואס ער האט געוואלט רעיפן א פרוי, און זיי האבן פיקטשערס פון אים, און מען בעט ווער ס'ווייסט עפעס זאל זיך קומען מעלדן. יעצט א טיטשער אוו די יער איז טייטש די בעסטע טיטשער האט געגעבן פאר סטודענטס אורל סעקס צוויי מאל אין די קלעסרום. ס'הייסט זי האט געמאכט מציצה אויפן סטודענטס פיפיק מיט איר פיסק.

זענען שלעכט א גאנצן טאג. ויאמר ה' זאגט דער אייבערשטער אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש עד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתים עס טוט מיר לייד פארוואס כ'האב באשאפן מענטשהייט און בהמות אויך. שוין שפעטער ונח מצא חן בעיני ה' און דער אייבערשטער האט געמאכט א געוואלדיגן פלאד, ער האט געמאכט אז דאס וואסער זאל זיך אויפהייבן און ס'זאל אומברענגען די גאנצע וועלט, אזוי ווי די ספרים זענען מסביר איז עס געווען פערציג טאג.

מכל יוצא הטוב ולכל חיות הארץ, והכמוס את בריתי איתכם ולא יכור את כל בשר עוד, מען ווער נישט מאכן אזא דיסטראקשען פון א מבול, ולא יכור את כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ. יעצט איז דא אין פסוק כ ו שטייט ויבן נח מזבח לה' ויקח מכל הבהמה הטהור ומכל העוף הטהור ויעל עולות במזבח. וירח השם את ריח הניחוח ויאמר השם אל לבו, דער אייבערשטער האט געזאגט צו זיין הארץ, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כ'וועל עס נישט מער טון אז כ'זאל אומברענגען די וועלט וועגן מענטשהייט, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי, איך וועל עס מער נישט טון. יעצט, וועסט באמערקן, סיי ווען דער אייבערשטער האט געוואלט אומברענגען, און סיי ווען ער זאגט איך וועל עס מער נישט טון, זאגט ער דעם זעלבן טעם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. די זעלבע זאך. סאו וואס איז יעצט געשען אנדערש? וואס האט דער אייבערשטער געטוישט זיין מיינונג אז ביז יעצט ווייל ס'איז יצר אדם רע מנעוריו? האט ער געמאכט א מבול און יעצט גייט ער עס מער נישט טון, איז די תירוץ איז זייער פשוט, די תירוץ איז, די אייבערשטער האט אפגעמאכט זיין מיינד ער גייט עס מער נישט טון, די סיבה פארוואס ער זאגט כי יצר אדם רע מנעוריו, איז דער בעל התניא מסביר אין ליקוטי תורה אז דאס איז נאר געווען וואס דער אייבערשטער האט מסביר געווען פאר נח'ן אדער פאר די דורות הבאים זאל מיר וויסן אז אונז האמיר א פראבלעם אז יעדער איז דיפעקטיוו, אקטיוו. אבער דאס איז נישט געווען די אמת'ע טעם פארוואס דער אייבערשטער האט געמאכט קודם עס זאל יא זיין א מבול און נאכדעם האט ער געטשענדזשט אז ער גייט מער קיינמאל נישט מאכן קיין מבול. כלפי מה דברים אמורים. פארוואס זאג איך דאס? ווייל ס'איז דא דא יעצט וועגן די לערנען די אלע למידי חול מיט אלעם. איך בין אריין אין די מלחמה, מענטשן האבן מיך געקאלט ביסט א משוגענער, ביסט א משוגענער, זאג איך אים קען זיין די אלע זאכן עס קען זיין נאר איך וויל דיר זאגן איין זאך ווילאנג איך ווארף נישט פאטס און פענס חלילה אין די גאס, דען איטס פערפעקטלי אקעי, שטייט אין ערגעץ נישט אז מען טאר נישט זיין משוגע, באט כ'האב אים געזאגט אונז האמער א קבלה פון דעם פריעריגן לעבאוויטשער רב, רבי יוסף יצחק, ער האט אמאל געשיקט אינגעלייט זיי זאלן עפעס אויפטון פאר אידישקייט און ס'איז געלונגען, האבן זיי אים געפרעגט רבי וויאזוי האסטו געוואוסט ס'וועט געלונגען, זאגט ער אונז האמער א קבלה אז א תעמולה אינה חוזרת ריקם, אז מען טוט עפעס א זאך אינגאנצן ליידיג גייט עס נישט צוריק, אזא קבלה האמער, איז וויל איך מסביר זיין דא אויך, איך האב געזאגט איך האב א קבלה אז ס'גייט נישט ריקם, והא ראיה, איין פארשטינקענער נחום ראזענבערג, ער איז גארנישט, ער אז מ'גיט א קוק טאן אין אונזער קהילה בין איך מסתם, איך מיין אין וויליאמסבורג מסתם פון די שוואכסטע מענטשן וואס איז דא, איך בין נישט קיין רב איך בין נישט קיין רעבע איך זאג נישט פאר קיין שיעורים, מען פאלגט מיך נישט טאמער האב איך שוין געמאכט א האטליין אויפצוטון פאר אידישקייט הייסט עס גאר א מנוול'ישן האטליין מען האט מיך געלייגט אין חרם איך בין גארנישט, יצחק שטערן גנב'עט מיליאנען סטראשעט רבנים אז ד'וועסט נישט אונטערשרייבן וועט מען דיר דאס טון און יענץ טון, דער מענטש פארט. דערווייל וויל איך דיר אבער זאגן, אונז האבן אבער איין מעלה אז דער אייבישטער האט זיך צוגעשטעלט צו אונז. דארט ווי דער אייבישטער שטייט דארף נישט א מענטש קיין מורא האבן. כ'האב גערעדט מען טאר נישט נעמען די פראגרעמס, כ'האב גערעדט מ'וועט נישט אונטערגיין אן די גאווערמענט פראגרעמס, כ'האב גערעדט די אלע זאכן. די גאווערמענט איז שוין מסכים אז דאס מוז מען זיי יא געבן די לאנטש מוז מען זיי דאס יא געבן יענץ נישט ווייל מען קען דאך האנדלען מיט זיי. און איך האב דאס גערעדט צו רבנים, איך זיץ אויפן טעלעפאן, איך בין דא אין ארץ ישראל, די טעלעפאנס קאסט מיך נישט קיין געלט ווייל איך האב גענומען א. פראגראם פאר איך בין אהער געקומען האב איך אנלימיטעד זאג איך איך האב אליין געזען זיי האבן איינמאל צוגעשפארט מיין טעלעפאן קאל איך זאג וואט וואט העפענד זאגן זיי יו'ר אווער עקזאסטעד יו'ר קרעיזי יו'ר סיטינג אווערס איך זיץ ממש שעות אויפן טעלעפאן רצופין על כל פנים איז למעשה האב איך באקומען יעצט א טעלעפאן קאל פון א רב וואס ער זאגט מיר נחום איך וויל זיין אין חרם פרעג איך אים וואס איז געשען ביסט משוגע זאגט ער איך ווייס נישט דו ביסט אין חרם א שול ווי צו דאווענען האסטו נישט. יא, און דו ביסט דער מנוול מיטן שייגעץ, און פארן פארסטו בעסער ווי אלע רבנים, ווייל פארוואס? ווייל טאקע ווייל דו ביסט אין חרם האסטו נישט מורא צו רעדן, וואס קען ער דיר טון יעצט נאכאמאל? מ'וועט לייגן נאכאמאל אין חרם? וועט זאגן ס'כפול שמונה דער חרם? איך וויל אייך זאגן, איך אליינס, ער זאגט איך וויל נישט איר זאלט זאגן מיין נאמען ווייל מ'וועט מיך באלד נאכלויפן, אבער איר זאלט וויסן וועגן אייך האב איך אויפגעהערט צו נעמען די פראגרעמס, און עז איי לוק דאון די ליין האב איך געזען אז ס'דא זייער אסאך וואס האבן אויפגעהערט, איך ס'שוין דא זיבן אדער עס האט מיר אויסגערעכנט די נעמען, איך טאר עס נישט נאכזאגן ווייל איך ווייס נישט וויפיל אמת עס איז, ס'איז דא זיבן אדער אכט ישיבות און תלמוד תורה'ס און מיידל סקולס וואס האבן געזאגט פאר די גאווערמענט ווי דאונט ניד יור מאני, ווי דאונט ניד איט, האלט עס, יור נאט גאנע טעל אס וואט טו לערן מיט די טשילדרען, לערנען אז ס'נישט דא חלילה א באשעפער, צו ס'איז דא נאך א מיינונג אין בריאת העולם, שעם אן דעם אל, עניוועי ס'פארט זייער גוט, יעצט האלט מיר אויף, זאג איך נאך וואס מ'האט מיר פארציילט, ס'דא יונגעלייט ראצערס וואס זיי לויפן ארום און זיי באקומען געלט פאר דעם און זיי ווילן מאכן א א פאר סאטמאר ק. אבער ס'זאל זיין געלט זאל זיין געלט, וואס הארט דיך צו דער רבי האט יא געלט צו נישט, דו שערסט דיך נישט מיט זיין געלט עניוועי ער האט דאך דיך אין דר'ערד, סאו צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ האט זיך אפגעטון א גאנצע זאך אז אסאך האבן אויפגעהערט צו נעמען, איז געקומען א אינגערמאן און געטראפן א חתם סופר וואס עס שטייט אז מיט יונגע קינדער זאל מען נישט לערנען א פרעמדע שפראך, גייט ער צו צו א רב און ער זאגט אים וואס טוסטו מיט דעם חתם סופר, זאגט אים רבש"ע וואס איז דער מיין דער חתם סופר זאגט, זאגט ער יא זאגט ער נישט ער ווייסט וואס טוט זיך ער איז געווען דא אין אמעריקע ער רעדט אזוי פון חתם סופר די הערסט, אזוי ווי אונז רעדן מיר אויף בן גוריון, ס'איז דאך אנבעליוועבל ווען סאטמאר וויל דורכפירן א זאך כי יצר האדם רע מנעוריו, דעמאלטס איז דער חתם סופר אשפה ואפס. ער זאגט דער חתם סופר איז דען דא אין אמעריקע, ער ווייסט דען ער וועט אונז איינטיילן ווען מ'מעג יא לערנען און וואס מ'מעג יא לערנען, האב איך יענעם געזאגט, געקומען א איד און ער האט געזאגט כ'האב נישט קיין כשר'ע געלט איך גנב'ע דא אביסל דארט אביסל טעקס אביסל אהער אהין, וועלפער פוד סטעמפס, צו איך בין מחיוב צו געבן פארן שקל הקודש, נישט יעצט נאך יארן צוריק וואס האט זיך אנגעהויבן די מאוומענט,

ער זאגט מיר ער ווייסט פון אַכט מוסדות, ער האט מיר אויסגערעכנט די נעמען, איך איך קען עס אבער נישט נאכזאגן ווייל איך האב עס נישט פירסט הענד, ער ווייסט פון אַכט מוסדות וואס האבן אויפגעהערט צו נעמען, קען נישט לאזן זיי זאלן רעגירן אונזער חינוך, יעצט איך וויל זאגן הגם דער חזיר דער משוגענער שייגעץ דער וואס האט געגעבן נבילות וטריפות האט געלאזט שוחטים זאלן שעכטן אן א קבלה, הילל וויינבערגער פון נייטרא, ער האט זיך אבער צוגעשטעלט צו די מערכה הונדערט פראצענט, און איך וויל אים געבן א גרויסן שקויעך דערפאר. ס'איז א מורא'דיגע זאך ווען רבנים לאזן נישט אראפ דעם אייבערשטנ'ס נאמען, דער אייבערשטער קומט אראפ און ער וויינט דא. כ'האב אייך שוין פארציילט אמאל די מעשה. א איד איז געקומען פון יוראפ, ער איז געווען א רב, נאך די מלחמה איז ער אנגעקומען אין טשיקאגא, דאס האט מיר דערציילט הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער האט עס מיר פארציילט, אז זיין שווער האט עס אים פארציילט. זיין שווער איז געווען ווייצענער רב אין טשיקאגא. קומען דארט א רב, איז ער געווארן רב, און ער איז געווען א גאנץ א שיינער תלמיד חכם, און שוין. און די ערשטע וואך האט ער גערעדט וועגן שבת, אינמיטן רעדן שרייט דער ראש הקהל, דער פרעזידענט, טעל מי ראביי, יו וואנט געט פעיד סאנדעי? זאגט ער אוודאי. זאגט ער דען שאט אפ אבאוט די סאבדזשעקט שבת, ווי אלל ווארק אן שבת, אדערווייז דער איז נאו פרנסה. שוין, איז ער שטיל געשוויגן. דעם צווייטן שבת האט ער געקלערט וואס ער וועט רעדן, ער וועט רעדן פון א כשר'ע קאך. מיליכיגס, פליישיגס, הייבן אן די ווייבער צו שרייען פון די ווייבער שול, עי ראביי, דאונט אינטרוד אין אווער קיטשען, סטעי אוט אוו איט, מיש דיך נישט אין אונזער קאך, שווייגט דער רב. דעם דריטן שבת האט ער אנגעהויבן צו רעדן נעבעך פון טהרת המשפחה, דעמאלטס איז געווען אן אלל אוט וואר, די פרויען, די מענער, יעדער איז אים נאכגעלאפן, ראביי, סטעי אוט אוו אווער בעדרום, געט אוט אוו העיר, און מ'האט אים ארויסגעווארפן בשן ועין. אום שבת האט מורא געהאט ער'ט כאפן שלעק איז ער געלאפן פון א זייטיגע גאס ס'איז דא אן עמורדזשענסי עקזיט א זייטיגע עקזיט און ער איז אנגעקומען צו א דעד ענד ווייל יענץ איז נאר אפן ווען ס'ברענט א פייער און ס'איז געווען א טונקלע עלי און ער נעמט זיך וויינען און זאגט רבונו של עולם וואט דיד איי דו ראנג כ'האב גערעדט פון שמירת שבת כ'האב גערעדט פון כשרות און כ'האב גערעדט פון טהרת המשפחה מ'האט מיך ארויסגעווארפן יעצט כ'בלייב אן א פרנסה כ'בלייב אן גארנישט א פרעמד לאנד כ'קען נישט די שפראך הערט ער א בת קול ווי דער אייבערשטער ענטפערט אים צוריק און זאגט דו וויינסט יעצט אז מ'האט דיך ארויסגעווארפן? מיך האט מען שוין פון די שול זעכציג יאר צוריק ארויסגעווארפן, סאו לאמיר וויינען אינאיינעם. עניוועי, דער אייבערשטער זיצט און וויינט וואס די אלע ראשי ישיבות האבן געטון מיט די אלע רבנים און זאליקא דער שייגעץ, מ'האט מיטגענומען דעם שטערן, דער שטערן לבנה איז מיטגעקומען, ער מאכט דא אן אפויטיקע, און טאמער נעמט מען אים נישט שרייט ער פאר זאלמען לייבן ביסט א כופר טוב, איך האב דיך אריינגעברענגט, זיין טאטע געווען דער שייגעץ וואס האט אריינגעברענגט דעם מניוול. נאר אהרן איז נישט בעסער, ס'איז נישט קיין גרויסער חילוק צו ס'איז אהרן מיט זאמע לייב צו ס'איז אהרן אן זאמע לייב צו ס'איז זאמע לייב אן אהרן, ס'איז די זעלבע סיגעט'ער רב'ס שקצים, סיגעט'ער רב האט זיך קיינמאל נישט געפלאגט אויפצושטעלן אידישקייט, ער האט געזעסן און געפרעסן און זיך געפאשעט דאס בויך אין מיאמי, א מיאמי ביטשער געווען, און האט איבערגעלאזט קינדער וואס האבן דאס צוגעקוקט ביי זייער טאטן און ס'איז גארנישט בעסער. איז דא רבנים וואס יא ברוך השם זיי שטעלן זיך צו, זיי שטעלן זיך צו, ס'איז אנבעליוועבל, יעצט כ'האב אינסייד אינפארמעישן, כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז, אז שאפראנער רב האט זיך אויך צוגעשטעלט, שאפראנער רב האט געזאגט ער גייט נישט נעמען דאס געלט, איך האף אז ס'איז אמת, ווייל איך האף אז די רבנים מאכן נישט חוזק פון אייבערשטן, ווייל ווען דער אייבערשטער וועט אנהייבן מאכן חוזק פון די רבנים דעמאלטס וועט עטץ זען וואס דאס הייסט דער אייבערשטער, ווי האט יענער געזאגט, דו קענסט נאכנישט מיין טאטן, ער זאגט דיין טאטע האט דיך צוגעזאגט, זאגט ער דו קענסט נאכנישט מיין טאטן. דו קענסט נאך נישט דעם אייבערשטן, ווילאנג ס'איז נאך נישט קיין גבי דיליה איז נאך מאריך אף דעם זעמער נאך אינדרארדענונג מען קען זיך נאך צוריק דרייען סאו כ'האב אזא הנאה איך זאג ענק יו מעיד מיי שבת איך בין אזוי צופרידן אז ס'איז דא מענטשן וואס האבן נישט אראפגעלאזט דעם אייבערשטן און יענער רב זאגט מיר הרב נחום איך וואלט שוין געוואלט גיין אין חרם מיט אייך איך האב מורא געהאט ארויסצוקומען איך האב געזען איר קומט ארויס האב איך געקלערט וואס מ'עט טוהן מיט נחום ראזענבערג וועט מען טוהן מיט מיר אויכעט. זאגט ער, אבער איז די אמת, ווען איך וואלט געווען אין חרם אזוי ווי איר, וואלט איך נישט קיין מורא געהאט ארויסצוקומען, איך האב נאר מורא צו זאגן א ווארט, ווייל איך האב מורא אז מען זאל מיך נישט אריינלייגן אין חרם. אין אזא ביטערע אומגליק שטייען היינט אונזערע רבנים. און נאכדעם זאגט מיר אן אנדערע רב, יענער איז ארומגעגאנגען חתם סופר חתם סופר, האט יענער אויכעט גערעדט אזאלכע ווערטער, איך מיין, ווען דער עולם פארלירט זיך, כשהם יורדים יורדים עד לעפר, איז דאך שוין די גאנצע שיטה פון רעבן, ס'איז דא א מעשה ציוניזמוס אין ארץ ישראל, א געשעפט, איז דאך דאס ממש כאין וכאפס, מען רעדט דא דער הייליגער חתם סופר זאגט מען זאל אין די יונגע יארן ווען א קינד איז קליין זאל מען נישט רעדן מיט אים א פרעמדע שפראך אזוי ווי דא ענגליש, יעצט די שקצים ווילן אונז פארקויפן איך רעד דאך מיט אלע איי דאנט קעיר איך קאל זיי אפ ווען איינער הענגט אויף מיר אויף א טעלעפאן הענג איך אים ארויף אויף מיין האטליין פאר דעם האבן זיי מורא. זאגט מיר עפעס א רב, דו מוזט פארשטיין אז אונז פלעג מיר טאקע אנהייבן ענגליש ביי אזא עידזש, יעצט גייען מיר אנהייבן עלטער, זאג איך אים, דו שקרן דו, איך האב דיך שוין גע. איך קוק דאך די קעריקולעם, איך האב די טמא'נע כלי און איים פראוד אוו איט, ווייל איך האב מיך נישט געלאזט פון ענק, איך האב די טמא'נע כלי און איך קוק דערויף. בייטאג און ביינאכט, איך קוק נאר נישט דארט ווי מען טאר נישט, איינער האט אמאל געזאגט האסט נישט מורא די טמא'נע כלי, זאג איך אים, לאמיך דיר זאגן, איך גיב דיר מיין פעסווארד פון קאמפיוטער, איך האב אפילו נישט קיין פעסווארד, מיין קאמפיוטער אז דו עפנסט צינדט זיך עס דיר אן, דארפסט נישט קיין פעסווארד, זאג איך אים איך וויל דיר עפעס זאגן, דו וועסט מיר ווייזן די לעצטע צען יאר שוין איך האב געקוקט אויף איין סייט ווי מען טאר נישט מאך איך עס צו, און דו מיינסט אז מיין יראת שמים באשטייט ווייל עטס זענען סאקמער קאקמער, א איד דארף דאך האבן אביסל סעלף רעספעקט פאר זיך. עניוועי, ער זאגט מיר דארטן דערויף אז דער עולם רעדט ממש דברי מינות וכפירה, און איך זעה יעצט גייט עס עפענען יעדע קלאס מיט א קלאס קלענער, למשל ביז יעצט האט מען נישט אנגעהויבן ביז לאמיר זאגן די פיפטע קלאס ענגליש צו די פערדע קלאס, יעצט גייט מען אנהייבן ביי די דריטע, גאווערמענט דארף נאר אריינלייגן א פיס, ווען דו גייסט א דזשאב אינטערוויו קומסט אריין, מען הייערט דיך, און נאר די פשט האסט אריינגעלייגט א פיס ביי די טיר אז מען שפארט עס נישט צו אויף דיר, אבער נאכדעם דארפסטו פראדוצירן, די גאווערמענט איז דא צו פראדוצירן נבלות, זענען דא צו. פראדוצירן דברי מינות וכפירה, און ממילא אז זיי טוען די אלע זאכן זאלסטו וויסן זיי האבן א לאנג טערם חשבון, ס'איז נישט פון היינט אויף מארגן, ס'וועט דויערן א יאר, ס'וועט דויערן צוויי, ס'וועט דויערן דריי, און נאכדעם איז עס פערטיג. און איך באקום אויכעט פון יוראפ, באקום פון ענגלאנד, אז ס'איז דא א סקול וואס זיי האבן געזאגט פאר די ענגלישע גאווערמענט, איך ברויך דיך נישט. אַזױ װי זײ האָבן געזאָגט, איך ברויך דיך נישט, האָבן זײ ערשט אָנגעהױבן צו פאַרהאַנדלען, און אפשר דאָך, און אפשר אַ ביסל, און אפשר אַהער, און אפשר אַהין. ס'איז געװען אַ מעשה אַזױ, יעקב אבינו איז געשטאָרבן, און שױן, געקומען עשו, ער איז אַ ברודער, ער לאָט נישט באַגראָבן יעקב אבינו, פאַר װאָס זאָל ער צונעמען זײן פּלאַץ, ער לאָט נישט, איז געקומען אַ שטום-טױבער, אַ קריפּל, אַ קאַליעקע, חושים בן דן, און ער האָט גענומען אַ שװערד, אָפּגעהאַקט עשו דעם קאָפּ, און ער איז אַראָפּגעפאַלן אין דעם מערת המכפּלה אַרײן ביז אַראָפּ. ביי די פיס פון יצחק אבינו. אזוי ווערט געברענגט, רש"י ברענגט עס, די זוהר ברענגט עס, פרקי דרבי אליעזר ברענגט עס, פרעגט יעדער א קשיא, דו רעדסט דא פון שבטי קה, דו רעדסט דא פון קינדער וואס האבן געזעהן מען לאזט נישט באגראבן זייער טאטן, זיי האבן גארנישט געטוהן, מ'האט געמוזט אנקומען צו א שטום טויבן, קראנקן, קריפל, זאגט דער הייליגער של"ה הקדוש, און אנדערע ספרים זאגן עס אויך, ווען דו נעמסט דיך טענה'ן מיט א מענטש, וועסטו זעהן אז ער איז אויך גערעכט, ווילאנג דו טענה'סט נישט. דיין אמונה טהורה איז ריין אינעם אייבערשטן שמע ישראל ה' אלקינו השם אחד, איך ווייס נישט, איך מאך מיר צו די אויגן, אזוי האט מען מיך אויסגעלערנט, איך לייג די הענט פאר די אויגן, איך וויל נישט וויסן, דער אייבערשטער איז דער באשעפער פון די וועלט, דעטס איט, ווילאנג דו גייסט צו מיט אזא אמונה טהורה וועט זיך אידישקייט האלטן, די מינוט ווען דו גייסט נישט צו מיט אזא אמונה טהורה, ס'קומט מיט פילאסעפי, איז עס אין דער ערד. ס'איז דא א געוואלדיגע, ס'איז געווען נעבעך זיי, ס'איז געווען די, מען האט נעבעך אויסגעהארגעט אלע אידן, איז דער רבי ברענגט עס צו און אנדערע ברענגען עס צו אז פשוטע אידן אין ספעין און די אלע פלעצער האבן זיך מוסר נפש געווען מיט אמונה פשוטה, און ער שרייבט אז פרויען און קינדער האבן זיך מער מוסר נפש געווען פארן אייבערשטן ווי די גרויסע תלמידי חכמים, דער גרויסער תלמיד חכם מאכט א חשבון כ'וועל בלייבן לעבן, כ'וועל האלטן תורה ומצוות שטילערהייט, קיינער וועט נישט וויסן, און דער אייבערשטער האט אן הנאה. אבער דאס איז נישט ריכטיג. עניוועי, איז וויל איך ענק זאגן, איך וויל ענק פארציילן די מעשה זאלטס וויסן פון אנפאנג ביז צום סוף. חושים בן דן האט געהאט א מעלה, ער איז געווען א שטום טויבער, ער איז געווען, ער האט נישט געקענט, ער האט נישט געהערט, ער האט נישט געקענט רעדן, ער איז אן אינו שומע ואינו מדבר. יעצט, עשיו איז אנגעקומען מיט א גוטע טענה, ער איז אנגעקומען, העי, אונז זעמער ברידער, איך דארף אויך דארט ליגן ווי מיין פלאץ, און די שבטי י-ה האבן אים צו טענה'ן, ביסט אפשר גערעכט, און ביסט נאך גאר אן עלטערע ברודער אויך. און אפשר אהער און אפשר אהין, ממילא האט מען געטראפן אז זייערע טענות זענען גוטע טענות. איז אנגעקומען א שטום טויבער, ער איז אן אינו שומע, ואינו מדבר, נישט ער פארשטייט און נישט ער קען רעדן, ער זעט ווי יעקב אבינו ליגט אויף דר'ערד, מען לאט אים נישט באגראבן, ווער? עשיו, ער כאפט א שווערד, אפגעהאקט דעם קאפ, ווען די מינוט ווען דו נעמסט זיך טענה'ן מיט יענעם וועסטו זען אז יענער איז אויך גערעכט. און דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען יעצט, א קהילה אין לונדון, איינע פון די תלמוד תורה'ס, מיידל סקולס גראדע, האבן געזאגט אונז וויל מיר פון ענק גארנישט, ענק געט האלט! יעצט האט אנגעהויבן די גאווערמענט צו שפילן פארקערט, זיי פארלירן דאך דעם עולם, דער אמת איז ווען אונז זעמיר עכט אידן נאמנים לה' ולתורתו האבן מיר נישט אינזין ציונות מיט די בולשיט וואס מען האט אונז געפיטערט אלע יארן, ווייל ווען מען פיטערט אונז אז מען זאל זיך מוסר נפש זיין אויף יעדן קוצו של יוד, וואלט נישט געקענט געשען אז תלמוד תורה'ס זאלן זאגן פאר די גאווערמענט יא אונז גיימער לערנען אז נישט דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, ס'איז דא נאך א מיינונג. ימח שמם די רבנים, רבנים זענען זיי, דער זוהר הקדוש זאגט אז פאר משיח העט קומען וועלן די ערב רב זיין די מנהיגים. און זיי זענען טאקע. עניוועי, איז למעשה האט די גאווערמענט יעצט אנגעהויבן מיט זיי צו פארהאנדלען, אפשר העט מען אזוי לערנען, אפשר העט מען אזוי לערנען, אפשר אהער אפשר אהין, איז דא איין מיידל סקול וואס זיי האבן געזאגט פאר די גאווערמענט, איך בעט נישט ביי דיר גארנישט, און איי דאונט ניד יו, און סטעי אוט פון אונזער חינוך. די באקאנטע מעשה אין וואלאזשין ישיבה, מען האט געוואלט איינפירן מען זאל לערנען לימודי ח. און וואס איז געווען? האט דער וואלאזשינער געזאגט, איך שפאר צו די ישיבה אויף צו לערנען מינות וכפירה און דברי מינות און סתם לימודי חול אין א ישיבה, דאס איז נישט קיין ישיבה, מען האט צוגעשפארט די ישיבה, איר ווייסט דאס האט געראטעוועט די גאנצע תורה, ווייל ווען די קאמוניסטן ברענגען זי ווען אונטער די תורה וואלט נישט געבליבן קיין אידישקייט, אזוי ווי מען האט דאך געמוזט פארן אויף פוילן און אויף אנדערע שטעט מען זאל קענען ממשיך זיין צו לערנען תורה, אזוי איז די תורה געבליבן, דאס איז די גאנצע ליטווישע תורה וואס איז געבליבן, ווי איז דאס? די חקירות, רבי חיים בריסקער, אלעס דאס איז געווען פון די ישיבה וואס מ'האט צוגעשפארט און זענען אוועק געפארן אויף פוילן. סאו דאס וויל איך ענק זאגן, זוכטס נישט אויסצוהעלפן דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז א געהאלפענער, דארף מען נאר טון וואס ער הייסט אונז זאל מיר טון. העלפטס נישט אויס זיין מצב, אוי ס'איז א בראך מ'וועט צושפארן די ישיבות, מ'וועט נישט געבן קיין געלט, וועט מען צושפארן. פאר רבי שיע בן גמלא איז אויך געווען אידן, זענען געזעסן אין בית מדרש, איז געווען אן אנדערע סיסטעם. אין פוילן מיינט איר איז געווען ישיבות? מיין טאטע איז געווען אין פוילן, מיין טאטע זיין זיידע איז געווען לעמבערגער רב,

קענען ראטעווען, און זאלן זיך נישט אריינלאזן אין די טרייפענע און די טמא'נע געלטער. כ'האב מסביר געווען פאר א רב א פאקט. ווען אונז זעמיר געקומען אויף אמעריקע, ס'איז א גאלדן אפערטוניטי, א לאנד, יעדער האט זיך געקענט עפענען א סטאר, מאכן ביזנעס, יעדער, יו קוד העוו בין אין עניטינג. האמיר זיך אונז אריינגעלאזט, הע, ס'א גאלדן לאנד, מ'קען קריגן א וועלפעיר טשעק אומגעארבעט, טשע טשע טשע טשע. נאכדעם געווען חברה ס'זענען געווען נאך קלוגער, זיי האבן געזאגט מ'קען ארבעטן און קריגן א וועלפעיר טשעק אפילו ווען מ'ארבעט, מ'געט נאר נישט אריין דעם אמת. די אלע זענען געבליבן פארקאקטע און פארדרעקטע ארעמע לייט, און די אנדערע חברה האבן געזאגט ניין, ס'איז א לענד אוו אפארטוניטי. די מאדערן ארטאדאקס האבן איינגעקויפט ריעל עסטעיט אין גאנץ אמעריקע, און אפילו די פרומע, איינגעקויפט ריעל עסטעיט, געמאכט ביזנעס, געקויפט, געמאכט פעקטאריס, קאמפאניס. ס'איז דאך א לענד אוו אפארטוניטי. און די זעלבע גייט דא זיין מיט די ישיבות. עטץ בוגד זיין אין אייבערשטן, ט'ענק דער אייבערשטער אראפברענגען. זיי האבן נאר נישט געוואלט זעהן ווען ס'האט זיך אנגעהייבט דער גובה דעליי, ווייל יעצט איז נאר מעריך ח. עטס איף יו פלעי די דייס רייט יו קען אלל וואלק אוועי ביליאנערס, דעטס וואט אמעריקע וואס אלוועיס קאלד די לענד אוו אפערטוניטי. און שוין, מיט דעם וויל איך ענק שוין לאזן דא, אונז האמיר נאך רעדן וועגן די זאכן די וואך אליינס אויכעט נאך, אבער דאס איז צוגעקומען אן עמורדזשענסי אז אין סאקמער וויל זייער שייגעץ שטיק ווי מ'זאגט. האט פארגלעטן חתם סופר, נו וואס האט דער חתם סופר געוויסט אין אמעריקע וואס ס'טוט זיך? איך פארשטיי בכלל נישט, אזוי רעדט מען אויפן הייליגן חתם סופר? געווען די גאנצע פארוואס אונז זעמער פרום, פארוואס אונז זעמער נישט אזוי צעפאלן, ווייל ער האט געמאכט א טיילונג און ער האט געזען אז אונז זאלן זיך האלטן, חתם סופר איז דאך געווען ביי אונז דאס גרעסטע און דאס הייליגסטע וואס האט געראטעוועט אידישקייט, נו חתם סופר זאגט, חתם סופר זאגט.

נישט דירעקט באט בעקיפין, איך בין ביהיינד עס, ווייל איך האב זיי געזאגט, גנב'ס גענוג געלט, איך וויל נישט זען קיין קינדער אין די גאס. האבן זיי מיר געענטפערט, זיי גנב'נען פאר זיך, נישט פאר די קינדער. זאג איך אים, אקעי, וועט קיינער נישט האבן, דא גייט זיין איינס נאכ'ס אנדערע מסירות, און עטס עס קענען אויפשרייבן אויף מיין מצבה, פה נטמן המוסר, און איל בי דעם פראוד אוו איט, קאוז יור נאט גאנע אביוז נאו טשילדרען, און יור נאט גאנע אביוז פערענטס אוו טשילדרען, און יור נאט גאנע אביוז עניבאדי. וואטש ענד סי. בקיצור, ס'פארט גוט.

יא, ער האט אזוי אנגעפירט סאטמאר אז אזאנס איז נישט דא. און חוץ פון דעם האט ער געגעבן נבילות און טרייפות אלע יארן. איי וויאזוי דער אייבערשטער האט צוגעלאזט אויפן סאטמאר רב'ס בענקל זאל זיך קענען ארויפזעצן אזא פוסטער שטריק. ווייל דער תירוץ איז אז דער רבי קיין עין הרע געווען אן עלטערער איד, און ער האט נישט געקענט קאנטראלן אלעס, און דעם בוטשער סטאר האט ער נעבעך נעגלעקטעד. ער האט נעגלעקטעד דעם בוטשער סטאר. ס'איז דא א בריוו, כ'פלעג דאווענען אין קליימער, געווען א בריוו פון רעבן אויף די וואנט, תשכ"ב, אז מען זאל קויפן אויסשליסליך אין מיין בוטשער סטאר, און אין תשכ"ג שרייבט דער רבי מעולם לא הייתי בארצות הברית במקולין של בשר, און קיינמאל נישט געגאנגען אין א שלאגבריק, דער היים איז געווען דער רבי יונגער, פלעגט געבן א כאפ אן דעם שוחט, ווען ער האט געוואלט מאכן די הולכה והבאה האט ער געגעבן א כאפ אן די הענט, און ער האט געזאגט יעצט וועל איך באקוקן דעם חלף, זייער שטרענג, אבער אין אמעריקע האט שוין נישט געקענט באווייזן, איז דער סיגעטער געווען אזוי ווי לוט מיט אברהם אבינו, לוט האט אויסגעזען פונקט ווי אברהם אבינו. און דער מדרש זאגט מ'איז ארום געגאנגען זאגן אז אברהם אבינו האט חרטה דאס האט צאם גערעדט אויף אלע עבודה זרות און דאס איז געווען נעבעך די נסיון פון אברהם אבינו דער סיגעטער איז געווען די משפחה פונעם רעבען און גערעדט אזוי ווי די רעבע און יעדער האט געוויסט אז דער איד געט זיכער נאר כשר'ס און דאס איז געווען דעם רעבענס נסיון און ווייל ער האט זיך געלאזט נעבעך ער איז געווען אן אלטער נישט געקענט גארנישט טוהן ער געהאט א מכשפה רעבעצען וואס זי איז שילדיג פאר דעם גאנצען זי מיט עזריאל גליק. במילא האט עס אזוי אויסגעזען. איצט דער אייבישטער העלפט נישט און ער געט נישט קיין סייעתא דשמיא ווען דו ברעכסט נישט קאפ אליינס און דו טוסט וואס דו קענסט. און במילא אז מען האט געלאזט אויף גאט'ס וועלט און קיינמאל נישט געווען אויף מקולין של בשר אין אמעריקע איז גוט האט מען געמאכט מקולין של בשר אן אים. עס איז א חוצפה און א עזות און יעדער רב וואס ער א גרעסער שייגעץ ער איז וואס ער וויל מער מתיר זיין ווייל עס איז טריפות. נעמט און נעם אריין. ס'איז געווען לאנג צוריק איז ארויסגעקומען א זאך וואס דאס איז העם, העם און עגס. ס'זעהט אויס אזוי ווי העם, ווי א חזיר. ס'איז א זאך מען לייגט אריין אין די פלייש עפעס אזא דבר שריחו נודף וואס זאל שטינקען ווי א חזיר ווייל ביי חזיר שטינקט זייער שטארק ארום און ארום ווער ס'קען זיך אויס דארט מוז ער ליגן אין די פרשה. עניוועי איז געווען א גאנצע אריכות א מלחמה מיט די רבנים צו דאס איז יא חזיר צו ס'איז נישט חזיר ס'איז נישט וויכטיג יעצט האט מען ארויסגעגעבן א געהעריגן היתר דערויף. פארוואס נישט? אלל הי העז טו דו איז טעיק טיים פאר די וואס זיי לאזן זיך נישט טוהן א געוואלדיגע זאך. דער אייבערשטער זאגט מוסר פאר משה רבינו, סרו מהר מן הדרך, באניידער, נו וואס ביסטו אזוי ברוגז, און וואס איז אז ס'שטאטער און אז ס'שנעלער, וואס איז דער מהר מן הדרך? דער אייבערשטער זאגט זאלסט וויסן, עטס זענטס אן עם קשה עורף, דעטס איט. אויב איז עס סרו מהר מן הדרך, איז דאך ס'קעגן ענקער נאטור אויכעט. עט ליעסט דו איט סלאולי. אלע רבנים האבן געוואלט אונטערשרייבן נאך א מזל נאר דעם חיים שיע דער ממזר ער איז א ממזר אליינס ער איז א ממזריקו אליין נישט נאר דער טאטע פון די ממזריקוס. האט געזאגט אפגעשמועסט אין מאנסי מ'וועט קיינעם נישט זאגן און מען האט ארויסגעגעבן א היתר און ס'איז שוין אונטערגעשריבן דער היתר אויכעט ממילא האבן זיי שוין נישט קיין מורא פאר קיינעם אזוי האבן זיי געמיינט.

קלויבט, און יעצט האט די גאווערמענט פון אסטרעליע אראפגעלייגט איר פיס. ביני לביני בין איך אבער אויך געוואויר געווארן, כ'האב ענק געזאגט, ס'איז דא דארט איינער וואס ער פירט ביי די גאווערמענט די אלע אידישע סעקשועל אביוז, ער איז געווען אליינס נעבעך א וויקטעם, און ער איז אראפ פון וועג, און איך בין דארט געווען, איך האב עם געזאגט זאלן זיי אראפגיין פון וועג נישט דו, זיך צוריקגעקערט, זיי האבן זיין טאטן אנגעטון גרויסע צרות, לעבאוויטש, זיי האבן נישט געלאזט פארקויפן זיין הויז, יעצט איז דער זוהן באלעבאס, און יעצט גייט ארויסקומען. איך הער א ווארלד ברעיקטרו וויפיל ליבאוויטשער שליחים מיט בחורים וואס זיי פלעגן קומען האבן מאלעסטעד דארטן קינדער. ווען דיס ברעיקס טרו וועט עטס אלע וויינען ס'נישט קענען קומען צו זיך. דא פארקויפט מען אידישקייט מיט אלע כחות מיט אלע שמות מיט שטותים און וואס האט זיך אויסגעלאזט? א יונגל איז נעבעך געווען מ'האט אים אויסגעלערנט וויאזוי מ'ליינט די סדרה וואס איז דאך א גאנצע זאך ביי א בר מצוה בחור איז אויף די בימה האט א יונגל געזאגט האט מען אים מאלעסטעט אויף די בימה גארנישט דער שליח האט זיך נישט געשעמט אים אראפצוציען די הויזן און ארויס נעמען זיין ערווה און אים אריינשטופן רבותי וועיק אפ ענד סמעל די קאפי עניוועי סא חיה לייפליין זעהט אויס איז וואן אוו דיס דעיס וועט מען איר געבן עקסטרעדישן פעיפערס און מיטצופירן אן א געלט, עטס האט אמאל געזען וויאזוי מען פירט פריזנערס? איך האב שוין געזען אמאל אויף א פליגער, ס'איז דא צוויי פאליס זעצן זיך מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל און אינמיטן זיצט די פריזנער און זיי זענען אלע אנגעהוקט מיט א טשעין, און וויאזוי זעהט מען עס? סתם זעהט מען עס נישט, אבער ווען די פריזנער זאגט ער דארף גיין אין טוילעט גייט א גאנצע ריי אין טוילעט און זיי גייען מיט אים אריין אינעם טוילעט. גערעכט. זעי דאונט לעט הים איין מינוט אויף סייט, און שוין, ער וועט זיך אויסלערנען די חיה לייפליין, די דרעק וואס זי איז. זי האט גענוצט דא דעם רבי'ן וואס ער דאווענט זונטאג מאנטאגדיגע דאווענענס, משוגע מיט האר, ער האט מיך געלאזט רופן, ער האט געוואלט קומען צו מיר, איך האב אים געזאגט הי שאדענט דער, הי וואלקס אינטו מיי האוז, הי דאזענט וואלק אוט, די פאליס טראגט אים ארויס. שפעטער, איך בין דא יעצט נאכאמאל, איז שוין דורך מסתם א האלב יאר פון דעמאלטס, האט מיך זיין נאנטער מענטש געזאגט, זאלסט וויסן אז דער רבי איז קאנווינסד אז דו ביסט גערעכט. ווייל ער האט געטענה'ט ס'איז נישט דא קיין עדות און ס'איז נישט דא דעיס און ס'איז נישט דא יענץ, און ער האט זיך געוואלט מאכן משוגע, האב איך געזאגט דעם שליח זאג דעם רבי'ן אז אונז זעמער שוין צו אויסגעקאכט מיט די באלאני, אונז קען מיר די מעשיות. רבי עקיבא פרעגט צו האסט געזען כמכחול בשפופרת, דאס דארף מען אויך זען? אונז פסק'ן מיר א כדרך המנאפים, ווען א מאן ליגט אויף א פרוי איז עס גענוג אן עדות אז ער האט מיט איר געוואוינט. איי דו האסט נישט געזען ווי ער האט אריינגעשטופט כמכחול בשפופרת זיין פיפיק אין איר לאך אריין, און אפשר האט ער נאר זיך געהאגט און געקושט און נישט בועל געווען, מ'איז דאך נישט חייב נאר אז מ'שטופט אריין די ערווה אינעם לאך, איז על כל פנים אפילו א טראפ א ביה במקצת איז אויך א ביה, כ'האב ענק שוין געזאגט דער אייבערשטער האט וועגן דעם געשעיפט דאס קעפעלע פון דער נאטור אז אויף איין פלאץ ווען דו גייסט און רייכסט נאר צו העראה האסטו שוין אריינגעגאנגען מיטן גאנצן גיד ווייל נישט דער גאנצער גיד מוז אריינגיין, גענוג אז אויף איין פלאץ איז דער גאנצער גיד אריין. עניוועי, זאגט רבי עקיבא איך וואלט געפרעגט אז געזען כמכחול בשפופרת, אבער אונז פסק'ן מיר נישט אזוי, אונז פסק'ן מיר כדרך המנאפים און קומט זיך מיסה. עניוועי, סאו בקיצור, זיי ווילן יעצט נוצן די אלטע טעקנאלעדזשי וואס איז שוין לאנג געפייגערט, אונז זעמער שוין דאס דורך געגאנגען, און אויב דאס איז זיין ישועה, צו דאס איז וואס זי קלערט אזוי וועט זי ארויסקריכן דערפון, דעמטס האט זי א לאנג וועי טו גאו. עניוועי, שוין יעצט צוביסלעך קומט ארויס די גאנצע זאך וואס איך פלעג אלץ זאגן אויף גער, מענטשן האבן געהאלטן איך בין א משוגענער, איך האב געזאגט פאר אים ווייסטו וואסערע פּילן זיי געבן? זאגט ער כ'האב אזעלכע געהאט דערפון זייער אסאך און כ'האב עס געטראגן אין א לאב. זיי האבן מורא פאר א קישוי אבר, זיי האבן מורא אז דער פיפיק וועט הארט ווערן ס'איז נאטינג ראנג וויט איט, אזוי וואקסט דער מענטש, כ'האב שוין עס מסביר געווען אין צענדליגע דרשות. שטעל דיר פאר ווען א אינגל ווערט געבוירן האסט געזען אמאל ווי קליין זיין פיפיק איז ווען מען מאכט אים א ברית? שטעל דיר פאר ווען ער זאל אלט זיין צוואנציג וועט ער האבן אזא קליינע צוויי טעסטיקלס אזוי ווי עמ ענד עמ. פינאטס ווי עמ ענד עמ טשאקלעטס און ער וועט האבן אזא קליינע מערווע און ווי וועט ער אריינגיין אין א פרוי עניוועי איך האב שוין אלץ געזאגט אז זיי זענען משוגע צום טויט און די גאנצע געפירעכץ זייער הנהגה האט געפירט דער אלטער גערער רבי וואס ער איז געווען אן איש קדוש מאוד אבער למעשה האט ער פארלוירן א שטוב מיט קינדער און ער איז געבליבן נעבעך אליינס און ער האט געקוקט אויף די וועלט אנדערש ווי אונז קוק מיר איז במילא דאס איז נישט געווען קיין שביל היחיד אויך נישט איך געדענק איך האב געהאנדלט אמאל מיט עפעס א גערע אינגערמאן וואס ער איז געווען פון די חשובסטע גערע כולל אינגעלייט אין בני ברק און זיין ווייב האט געוויינט צו א פריינד אז דער מאן קוקט איר נישט אן נאר איינמאל א חודש און ווען ס'איז דא א חשש וסת איז ער אינגאנצן נישט דא בקיצור זי האט געוויינט האב איך אים געזאגט אינגערמאן ווען א פרוי וויינט קומט מיסה אזוי שטייט אין די גמרא און די סוף איז געווען ער איז געווען אלט ניין און צוואנציג צו וויפל און ער איז געשטארבן פלוצלינג זי האט חתונה געהאט נאכאמאל און זי האט געלעבט א טאג אויף די וועלט. משוגע מטורף, עניוועיס, איך האב אויכעט געזעהן אז יוסף דוד קרויז, כ'ווייס נישט פון ווי מ'האט דעם משוגענעם געברענגט, פון לעיקוואד צו פון ווי, ער האט עס געגעבן פאר אונזערע בחורים. יעצט, א בחור דארף זיך קענען קאנטראלירן, ער זאל נישט אריינשטופן זיין ווירשטל אין א צווייטן, מ'דארף נישט נעמען צו דעם מעדיקעישאן, און זיי האבן געהאט א פאלשן וועג פון חינוך, זיי האבן געהאט. און בקיצור עווריטינג דעט דעי העד וואס מעסד אפ און סקרוד אפ, און ס'איז געווען מענטשן וואס האבן מיר געהאלטן אז איך ווייס נישט וואס איך רעד, ס'קען נישט זיין אז גער איז אזא מין משוגעים הויז, אבער איך האב געוויסט וואס איך רעד. יעצט קומט עס ארויס, יעצט איז דא א סיריס אויפן טעלעוויזשן ווי מען טוט אינטערוויוען גערע בחורים וואס זענען אראפ פון וועג, זיי האבן גענומען מעדעצין און ליטיום און די אלע מעדעצינען וואס מען נעמט פאר אלע קראנקע, וואס ס'האט קיינמאל נישט אויסגעפעלט אז זיי זאלן עס נעמען, איין גוטן בעיסבאל פיעלד מיט איין גוטן פוטבאל פיעלד מיט. איין גוטן בעסקעטבאל פיעלד, און אין ארץ ישראל הייסט עס פוטבאל אבער מען שפילט עס מיטן קאפ, דאס וואלט געסעטלט אלע פראבלעמס, ווייל קיינער האט נישט די גאטס און די באלס צו זאגן איך טשענדזש דעם סיסטעם, דערפאר האט מען יעצט גענומען א נייעם גערער רעבן, און איך האף אז ער וועט האבן שכל צו טשענדזשן דעם סיסטעם, ביקאויז דער סיסטעם ווי אזוי עס איז יעצט געגאנגען האט צוגעברענגט אז יעדער האט מזנה געווען, מען האט מזנה געווען מיט מיידלעך, מען האט מזנה געווען מיט בחורים, בחורים האבן מיר פארציילט, איך בין דאך דא יעצט.

יעצט דא אין ישיבה אוניווערסיטי איז דא עפעס א שיקסע וואס זי האט געטענה'ט אז מ'זאל האבן א ס'זאל זיין געי אויף די פרעמיסעס, כ'האב ענק שוין געזאגט אפאר וואכן צוריק, יעצט איז דא א נייע מעשה, ער האט געזאגט פארוואס דארף מען אונז גיין מיט א קאפל אין ישיבה אוניווערסיטי? זיי באקומען געלט פון אונז, כ'מיין אונז באצאל מיר פאר די קוריקולעמס, אונז וויל מיר מאכן אז א חלק אין ישיבה וואס זיי ווילן נישט גיין מיט א קאפל א גאנצן טאג זאל נישט מוזן גיין, סאו איך האב זיי שוין אנגעקאלט.

יעצט איך האב שוין לאנג געוויסט אז גער טוט דאס און יעצט טוען שוין אנדערע ישיבות אויכעט איך האב געסטראשעט יוסף דוד קרויז אז איך געב אים איבער פאר די פאליס האט ער מיר צוגעזאגט ער האט אויפגעהערט אבער זעהט אויס אז נישט זעהט אויס מען האט אים דארפן איבערגעבן וואסערע רעכט האט ער צו אנצושטאפן קינדער מיט פילן עטס זענט משוגע געווארן לאמיך ענק פרעגן די וועלט שטייט שוין אזויפיל טויזענט יאר ס'נישט געווען די אלע נערוון פילן און מ'האט געקענט פירן א נארמאלע ווערטשאפט וואס איז יעצט געשעהן וואט רילי העפענד?
רבונו דעלמא כולא וואס דארט טוט זיך אפ, יא אוודאי משיח וועט קומען מיטן ווייזן מיטן פינגער, יא יא ס'איז גרויסע צרות חברה, משיח וויל דאס, יא יא. משיח וועט קומען ווייזן מיטן פינגער, איך הער אלע די שיינע ניגונים אבער לאמיר גיין שטאט. ווי אזוי האט גער באוויזן צו באקומען אזויפיל פילס וויטאוט א פרעסקריפשאן? דא אין אמעריקע וואלט שוין לאנג געווען די עף בי איי אינוואלווד אין אזא מין קריים. לאמיר גיין שטאט, ווער קען אנצווינגען א בחור גאו טעיק מעדיקעישאן? א בחור זאגט, געט די עף אוט אף היער, דו טוסט מיר נישט צווינגען צו נעמען קיין פילס, אקעי? וואס הייסט מען צווינגט א בחור נעמען פילס? נאמבער וואן, היינט קען מען צוגיין צו די פאליס, מען קען היינט צוגיין צו עף בי איי, מען קען היינט קיינעם גארנישט צווינגען. דו קענסט נישט צווינגען א בחור, הרג'ע דיך, נעם א זאך וואס געפעלט דיך נישט, נעם א זאך וואס איז דיר נישט קאמפארטעבל, נישטא אזא מין זאך, מען קען נעמען היינט א בחור אים צווינגען, נעם פילס, איך האלט דו ביסט משוגע, איך האלט דו ביסט צודרייט. נאמבער טו, ווי זענען געווען די עלטערן פון אלע די בחורים, ווען ס'איז איין בחור, אקעי, מען קען נאך לייגן פחד אויף א טאטע און א מאמע, מען רעדט דא גער קיין עין הרע, גער איז דאך ריזיג אין ארץ ישראל, זיי האבן א גרויסע בית מדרש אין ירושלים ס'הייסט די שנעלער בית מדרש, מען מאכט א דזשאוק דאס איז די צווייטע בן גוריון עירפארט, ווער סאיז אמאל געווען אין גער אין ארץ ישראל ווייסט ווי גרויס די שול איז, סהאט אזויפיל עקזיטס ווי די בן גוריון עירפארט אז מען קען ביי יעדע טיר צולייגן א עראפלעין און זאל ארויסגיין אזוי ווי די לאנגע זאך וואס סטרעטשט זיך צו צום עראפלעין טיר. בקיצור, גער קיין עין הרע האט אפאר טויזענט חסידים. ווען אלע די עלטערן קומען ארויס פראטעסטירן אקעגן די ישיבה און אקעגן די רבי און אקעגן די מנהלים וואלט זיך דעס שוין לאנג געסטאפט. נישטא אזא מין זאך מען קען לייגן א פחד אדער פרעשור אויף אפאר טויזענט עלטערן. די ערשטע אינוועסטיגעישן וואלט זיך געדארפט אנהייבן ביי יעקב ליצמאן פארוואס מ'האט מורא פון די מאפיא? איי דאנט אנדערסטענד. אפילו די פריים מיניסטער, די גרויסע ביבי נתניהו, ווערט יעצט אינוועסטיגעיטעד, מ'האט שוין אינדייטעד און ס'הייסט ער גייט זיצן אין תפיסה פאר פראוד. מ'קען זיין די פריים מיניסטער מ'עט גיין אין דזשעיל. מ'קען זיין טראמפ מ'עט אים אימפיטשן. וואס הייסט מ'צווינגט בחורים נעמען פילס? סאו יעקב ליצמאן איז געזעצן אין די כנסת און ער האט געוואוסט פון די אלע זאכן, ער איז דאך די העלט מיניסטער. די ערשטע אינוועסטיגעישן דארף זיך ביי אים ביי אים אנהייבן. ביסט דאך א גערער, וואס איז געווען דא אין די גערע ישיבות? פארוואס זענען יעדע בחור געווען אויף פילס? פון ווי האט מען באקומען די פילס? ווער האט עס ארויסגעגעבן? ווער זענען געווען די פושערס? פון ווי געקומען די געלט וואס מען האט געקענט קויפן די אלע צו באצאלן די אלע פושערס און צו באקומען די אלע פילס? דא דארף זיך זיין א מעידזשער אינוועסטיגעישן, פארוואס קומט מען נישט אריין די זעלבע איך ווייס ס'הייסט להב דארט וויאזוי די זעלבע חברה וואס האבן אינוועסטיגעיטעד די פריים מיניסטער מיט די אלע חברה דארף מען אריינברענגען און מען דארף נעמען יעקב ליצמאן אויף א גרויסע אינוועסטיגעישן. גרויסע חוקרים און מען דארף זיך נעמען צום ארבעט. מען האט געפושט יארן יעדן גערע בחור אויף פילס, יעדער בחור איז א משוגענער, יעדער בחור איז א צודרייטער, און גראדע דא אין ניו יארק קומט עס אויך פאר, דא אין ניו יארק ביי אונז אין יעדע חרדישע געגענט איז היינט ליידער געווארן, מען צווינגט בחורים נעמען פילס, איך גיי נישט זאגן דא נעמען פון ישיבות, איך קום נישט קיינעם אונטערצוברענגען, אבער נישטא אזא מין זאך מען קען צווינגען. איך ווייס בחורים דא אין ניו יארק מען האט זיי געצווינגען צו נעמען פילס און די מאמעס זענען געשטאנען פעסט מען וועט נישט צווינגען מיינע בחורים נעמען פילס און אזוי איז געווען. גער טוט א מעידזשער קריים מען דארף נעמען דעם גרויסן פאנק דעם רעבן מיט יעקב ליצמאן אויף א מעידזשער אינוועסטיגעישן ווילאנג מען טוט דאס נישט וועט גאנץ גער זיין משוגע יעדער עט הייסן א משוגענער יעדער עט זיין אויף פיל פושערס מ'עט פושן גער מיינט נעמען פילס און יעדער איינער וועט גיין אין דר'ערד אריין. מען דארף נעמען דעם רעבן מיט יעקב ליצמאן אויף א מעידזשער אינוועסטיגעישן נאר אזוי עט זיך עס סטאפן. ווילאנג עטס שעפעלעך עטס גייטס ווייזן די פחד פון רעבן און די פחד פון יעקב ליצמאן עט גארנישט ווערן. סאו איי העוו א קוועשאן, וואס הייסט מען פושט א בחור? א בחור זאגט איך נעם נישט קיין פיל און איך נעם נישט, איך וועל עס גיין ריפארטן, איך וועל גיין צו פאליס, איך וועל גיין צו דעם, איך וועל גיין צו יענעם, איך וועל ריפארטן מיין דאקטער וואס האט מיך געגעבן די פילס, די עלטערן קענען סטראשען מ'עט גיין ריפארטן, וואס הייסט מען צווינגט? דא איז דא אסאך שאלות מען דארף פרעגן, וויאזוי האט גער דאס באוויזן ביז היינט? מען קען מאכן א סטאפ דערצו, צו יעדן גרויסן חסידות איז געקומען אן ענדע, גער שוין היינט צוויי, באבוב איז שוין היינט צוויי, סאטמאר איז צוויי, געענדיגט די סטראשען, די זאך האט זיך געענדיגט, דא מוז קומען אן אינוועסטיגעישן אינסייד גער ווער האט געפושט די אלע מעדיקעישאנס, איף נאט איטס נעווער גאנא קאם טו אן ענד. א גוטן טאג. מען דארף נעמען יעקב ליצמן מיט דעם גערן שוואנץ אויף א מעידזשער מעידזשער אינוועסטיגעישן. וואס האסטו געוויסט? ווי לאנג האסטו געוויסט וואס גייט פאר? וואס האסטו געטון דערצו? וויאזוי האט מען באקומען די אלע פילס? וואס הייסט מען האט געפושט בחורים? ווער זענען געווען די סעקייעטריסטן וואס האבן געפושט די פילס? ווער האט געצאלט דערפאר? וואס קענען די סעקייעטריסט אויפווייזן אז די בחור האט בכלל געדארפט פילס? מ'דארף דא א מעידזשער אינוועסטיגעישן צו מאכן, אנגעפאנגן פון יעקב ליצמאן, פונעם גערן פארץ גערן רעבן, אלע סעקייעטריסטן, יעדער וואס האט געהאט א שייכות אין פושן פילס דארף מען אינוועסטיגעיטן, זיי האבן גענוג עף בי איי, קוק וואס זיי האבן געטון מיט ביבי נתניהו, זיי קענען גוט אינוועסטיגעיטן, איך פארשטיי נישט פארוואס מען האט מורא אריינצורופן יעקב ליצמאן, מען דארף אריינברענגן די להב ח שגץ ווי ס'הייסט די וואס האבן אינוועסטיגעיטעד ביבי. מיט די אלע חברה אריינקומען אין גער און מאכן אן ענדע צו די פיל פושערס און צו די אלע זאכן, ס'הייסט מען צווינגט בחורים צו נעמען פילס, ס'הייסט מען צווינגט, דאס איז א קריים, מ'האט דא א ריעל קריים וואס קומט פאר אין גער, סאו דעירס וואן וועי טו דו איט, מען נעמט דעם רעבן מיט יעקב פיצמאן שמיצמאן, די אלע חברה וואס האבן געטון די קריימס און מען דארף זיי. אינוועסטיגעיטן די זעלבע ווי מען האט אינוועסטיגעיטעד ביבי, וואס איז ער ווייניגער א קרימינעל ווי ביבי נתניהו? אבער אז מען גייט עס נישט טון און מען וועט זיך נישט נעמען דערצו, יעדער איינער וועט קענען וויינען, עס וועט נישט העלפן גארנישט, עס וועט ווייטער בלייבן גער וועט זיין א פילפושער חסידות, און אזוי וועט עס זיין, די עיקר די רבי איז די הייליג, די רבי איז די גאט, און די רבי און די רבי און די רבי, וואס די רבי? וואס? איינער וועט דערוואגן אמאל צו פושן פארן רעבן א פיל? ס'איז געקומען די צייט מיט איין וועג צו מאכן א ענדע דערצו. יעקב שמוצמאן מיטן גראבן רעבן דארט די גערער רעבן מיטן שנעלער בית מדרש דארף מען נעמען אינוועסטיגעיטן און זעהן וואס דא איז פארגעגאנגען די אלע יארן אין גער. נאר אזוי וועט קומען א ענדע דערצו. און פון היינט יעדער איינער קען וויינען, עס וועט העלפן א מכה. א בחור קען נישט זאגן געט עף ארע היער ווייל מען זאגט אים ווען יו גאו אוט פראם די ישיבה. איך כאפ נישט די טעראר וואס דא גייט פאר אלע יארן. וויאזוי האט מען געקענט פארשווייגן אז איינער פון דריי צו פון פיר קינדער האט מען גערעיפט אין חדר און קיינער האט נישט געזאגט און אז מען האט יא געזאגט האט מען אים נאך שטיל געמאכט. און די זעלבע איז געווען מיט די אלע זאכן וואס מען האט געטון. מען האט געטון מיט אונזערע קינדער וואס מען האט געוואלט. ס'הייסט און מען האט מורא געהאט. מען האט געזאגט מען וועט דיר ארויסווארפן, די בחור האט נישט געוואלט פארלירן זיין חברותא, או חברותא או מיתותא, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, וועסט נאך געוואויר ווערן, דאס איז מיין אייגענע אויפפאסונג, וועסט נאך געוואויר ווערן אז אלע מעדיקעל קאמפאניס די פארמעסודיקעל צאלן פאר דעם מיליאנס אוו דאלערס פאר גער, און אזוי איז די גערער רעבע א גרויסער עושר אויכעט, איטס אנלי מיי אוין אסאמפשען, מען צאלט גרויס געלט און מען טעסט אויף די בחורים, מען טעסט דעם מעדיקעישן, יענעם מעדיקעישן, זיי זענען גיני פיגס, דו ווייסט פארוואס אמעריקע געט פאר גאנץ אמעריקע געבן זיי די העלט פלענס פאר מענטשן וואס האבן נישט קיין געלט, וואס זענען זיי משוגע מיינסטע? די תירוץ איז מען דארף האבן אן אפערעיטינג גוי וואס האט נאכנישט געמאכט קיין אפערעישאן נעמט מען א גיני פיג, דאס איז קלאר, זיי זענען אלע גיני פיגס, גיני פיגס מיינט אויף זיי לערנט מען זיך, פארשטייסט? איז במילא זאלסטו פארשטיין אז סקען גאר זיין אז דער גערער רעבען מיט זיין ליצמאן מיט זיין גרויסע געלט מיט די אלע, ווייסט, סאיז אן אלע אינוועסטמענט. ס'קען זיין ס'איז גאר אינוואלווד אין א ווערי ווערי דוירטי טינג, ווען די גערער רבי קוקט זיך אן און אזוי אויף די חסידים, זאגט ער יא דאס איז מיינע גיני פיגס, לכם לכל צרכיכם. נישט אזוי פשוט די גאנצע זאך, איז במילא זענען נאך דא אסאך אסאך זאכן וועט נאך ארויסקומען, וואטש ענד סי. יעצט לאמיר אייך פרעגן, איר זאגט מ'האט זיי גענוצט פאר גיני פיגס, ווען דו טוסט עס צו קליינע קינדער, אקעי האסטו זיי געקענט נוצן ווי גיני פיגס, א בחור פון פֿופֿצן יאר קענסטו פארסן צו שטופן פילס? דעמאלס איז ער טאקע משוגע. שטעל פאר דו נעמסט א פֿופֿצן זעכצן יעריגע בחור איף יו דאנט טעיק די פיל דו הייסט דאך א משוגע הייסט דאך א צודרייטער דו מוזט גיין אויף פילס. וואס הייסט כ'בין א משוגענער? וואס הייסט כ'בין א צודרייטער? ווער ביסטו מיר צו שטופן מיט פילס? יעצט ווען ס'איז נאר איין בחור אקעי. לויט ווי עס קוקט אויס איז האלב גער אויף פילס און אויף מענטל פילס, סיקיעטריק פילס, גיני פיגס, ווילאנג קענסטו נוצן מענטשן אויף גיני פיגס? איין מענטש? צוויי מענטשן? ס'קוקט אויס יעדע צווייטע בחור האט מען געלייגט אויף סיקיעטריק פילס, מ'האט געשטופט פילס, דו קענסט היינט נעמען א זעכצן יעריגע בחור און שטופן אים פאר פילס? לאמיך פרעגן, נעם א וויליאמסבורגער בחור, לאמיר רעדן אונז וואוינען דאך אין וויליאמסבורג איך מיט אייך, דו קענסט היינט נעמען א בחור זעכצן יאר און אים שטופן מיט פילס? דו ווייסט וועם? א בחור וואס איז סטאק אין א ספעשל עד ישיבה און ער האט העלט אישוס, האט דיסעביליטיס, וואס פארשטייט נישט צופיל, איז נישט די קליגסטע, יא אים קענסטו שטופן מיט פילס ווייל ער איז אין א ספעשל עד ישיבה, ספעשל עד סקול, גער איז נישט קיין עד סקול, גיי אריין, איך דארף דיר נישט זאגן, דו ביסט יעצט אין ארץ ישראל, יא וואק אריין די שנעלער בית המדרש ווען ס'איז פול. יעדער איינער ביקט זיך פארן געטשקע, יעדער איינער לויפט אריין אין בית המדרש צו זען דעם געטשקע, עס קומט צו א חתונה, מען זיצט אלע אן די אן די ספאדיקס און אן די היטן, יא איך דארף אייך נישט זאגן א גערע חתונה, די בית המדרש איז געפאקט, פאר וועם קומט מען? פארן געטשקע, מען קומט זיך ביקן פארן געטשקע, סאו ס'קוקט נישט אויס זיי זענען משוגעים, ווייל זיי האבן נאך שכל זיך צו גיין ביקן פארן געטשקע, א משוגענע אינטערעסירט נישט דעם געטשקע. דו ווילסט מיר זאגן אז מ'האט געקענט נעמען זעכצן יעריגע בחורים און זיי מאכן פאר גיני פיגס און שטופן פילס און זיי געבן א א א לייק א סטיגמע, דו ביסט א צודרייטער, דו ביסט א פארריקטער, דו דארפסט זיין אויף פילס, דו ביסט א צעקעפרינדיע, איך ווייס ווי מ'זאגט ארויס די ווארט, דו ביסט דאס, דו ביסט יענץ, דו דארפסט זיין אויף פילס. וויאזוי האט דאס געקענט געשעהן? און לאמיר אייך פרעגן, ווי זענען געווען די אלע עלטערן מאכן א סטאפ דערצו די אלע יארן? כ'האב אייך געזאגט, ווען דו טוסט עס איין טאטע מאמע, אקעי. איך געב אייך א משל. די עלטערן וואס האבן אפגעשטעלט דאסקאלאוויטש פון מאלעסטן ווייטער זייער קינד, איר ווייסט די גיהנום וואס זיי האבן אדורכגעמאכט? האבן זיי זיך דערשראקן? יא, זיי מאכן אויך היינט מיט, זיי צאלן א פעקל דערפאר. אבער ווען גאנץ פאפא און גאנץ סאטמאר און גאנץ וויליאמסבורג איז געווען אקעגן די צוויי עלטערן די טאטע און די מאמע דעי נעווער געיוו אפ ווייל זיי האבן געוויסט מען האט מאלעסטעט ביטערליך זייער קינד דעי העוו א רייט טא פייט און זיי האבן געפייט פאר א גוד קאוז און דעי ווער רייט מען האט ביטערליך ליידער מאלעסטעט זייער דיסעיבלד קינד און זייער קינד האט ליידער ליידער אסאך דיסעביליטיס. זיי האבן זיך נישט דערשראקן נישט פון פאפא נישט פון סאטמאר נישט פון ו. נאטינג סטאפד דעם פון פייטינג. זיי האבן נאר געדארפט גיין אין קאורט און זיי געווען אין קאורט איך דארף אייך נישט זאגן איר זענט געווען מיט זיי אין קאורט מיט די עלטערן איר האט געזען ווי די עלטערן האבן געפייט פאר דאס קינד זיי האבן פון קיינעם זיך נישט דערשראקן נעווער געוו אפ נעם גער וויפיל גערע חסידים איז דא אין ירושלים אליינס? איר ווילט מיר זאגן יעדער איינער האט מורא געהאט פון געטשקע און פון דעם רעבן און מ'האט געקענט פארסן זייערע קינדער? דעמאלטס קען איך זאגן איז גאנץ גער מענטל טאטשד פיפל. ס'איז ספאדיקס מענטל פיפל. האסט אמאל געזען מענטל פיפל מיט ספאדיקס? לויט ווי עס קוקט אויס מיסתמא גער איז א מענטל אינסטיטושען, א מענטל חסידות, מיט ספאדיקס מיט לאנגע פאות, און דער רבי איז די איינציגסטע נארמאלער? דער רבי איז א מאלטי ביליאנער. געדענק וואס איך זאג דיר היינט, דו וועסט נאך אויסגעפונען אז דער רבי איז געווארן א ביליאנער דערפון, אזוי ווי ער זאגט? און יענקל ליצמאן גייט צום ענדע זיצן אין תפיסה, מארק מיי ווארדס. יענקל ליצמאן איז א גענגסטער א מאפיא, ער האט זיכער געוויסט וואס דא קומט פאר, ער האט זיכער אוועקגעקוקט ווייל ער איז דאך א גערער חסיד, און ער דארף האבן דעם רעבן דער ביליאנער, אזוי דער רבי איז געווארן רייך, ער איז רייך, זיכער האט ער אפאר פויטיגעס. געדענק וואס איך זאג אייך, ער גייט צום ענדע זיצן אין תפיסה. ער וועט קענען וויזיטן דארט ביי ביבי נתניהו צוזאמען, באט סאמטינג איז דעפענטלי ראנג, און איך האף איין זאך, די אלע דאקטוירים סעקייעטריסטן טערעפיסטן וואס האבן געשטיפט די פילס וועלן מיטגיין מיט יענקל ליצמאן אין תפיסה, און איך וויל עטס זאלט עס קלאר מאכן, יעדע בחור וואס מען האט געפושט אויף פילס און ס'האט בארירט דעם בחור צו מענטעלי צו פיזיקלי, זאל סוען גער, גייז, סוטס גער, און יעדע ישיבה וואס האט דאס געטון, סוטס ענקערע ישיבות. יא סוטס ענקערע ישיבות, עטס באלאנגטס נישט אין אזא ישיבה, אויב דאס הייסט געלערנט אין א ישיבה צו זיין מיט פילס, דאס איז נישט קיין ישיבה, א ישיבה וואס פושט פילס איז נישט קיין ישיבה, סוטס אלע אינסטיטושענס אלע ישיבות מיט זייער רבי מיט זייער רבי גערער רבי האט עס געטוהן זיין מוסדות סוטס דעם ביליאנער צו בעלזער רבי הו עווער וואז אינוואלווד פושינג פילס אין די ישיבה סוטס זייער אינסטעטושען מיט זייער רביס אזוי וועט מען אומברענגען די קריימס וואס מען האט געטוהן מיט אונזער קינדער. א גוטן טאג. דעטס וואט יו דאונט אנדערסטענד מיין טייערע ברודער, איך וויל דיך אויסלערנען אז ביי מיינע חסידות ביסטו א קליין קינד, יו העוו נאו סעי, יו קענט טינק אן יור און, וואס דער רבי זאגט דאס גייט, קענסט מיר מסביר זיין היינט וואס דו זעסט אז די וועלט איז קלינער, רייט? ס'איז קלינער די שטאט? יא, אקעי. וויאזוי האט מען געקענט נוצן יעדן בחור וועם מ'האט געוואלט? אין איין קלאס האט אים דער רבי גענוצט? און אין די צווייטע קלאס יענער רבי, דער האט ליב געהאט א רויטן בחור, און דער האט ליב געהאט א שיינעם שווארצן בחור, דער האט ליב געהאט פאות וואס איז געקומען מיט זיפעדי דודא און ס'האט זיך געשאקלט ווי קפיצים, און דער האט ליב געהאט צושלאכטע. סאו האו דאס דיס ווארק? וויאזוי האט מען דאס געקענט טון? און וויאזוי איז דא אז ס'איז דא אַכט און דרײַסיק שקצים רבנים ימח שמם וזכרם וואס זיי האבן געהאט א פאוער צו לייגן א חרם אויף א מענטש וואס קודם לייגט מען היינט נישט אין קיין חרמות, און נאכדעם געהער איך נישט צו זיי, ס'איז אלעס קעגן די הלכה, און נאכדעם האבן זיי מיך נישט גערופן, דאס האט דאך דער ווינער רב געטענה'ט, איך גיי אים לייגן גערן אין חרם, אבער ברענג אים אהער לאמיך הערן וואס ער האט צו זאגן, אז מען זאגט נאר צו ברענגען אהער ווילן זיי נישט, ווייל זיי האבן געוואוסט איך וועל איבערדרייען די שטאט, סא דאס איז וואס דא גייט פאר, דו כאפסט נישט ווען דו געהערסט. א צו א חסידות ביסטו א גיני פיג. יעצט שטעל דיר פאר ס'איז שלמה העלבראנץ ימח שמו וזכרו. מיר האט דערציילט א טאהשער יונגערמאן אז ווען ער האט זיך געלערנט צו זיין א הינט, ווייל וואס ער איז איז געווען א ספעציעלער הינט, ער האט זיך געלערנט און געקומען דא צום סקווערער שייגעץ זיך לערנען און ער איז געקומען צום טאהשער ם און צו נאך אפאר. איז למעשה דער שייגעץ ער האט געפייגערט. צו ער איז אנטלאפן, האט זיך געטשענדזשט איידענטיטי, מען וועט אים נאך טרעפן אמאל, איך ווייס, אבער לאמיר גיין צו שטאט בשעת ווען ער האט גענומען קינדער און ער האט זיי אביוזט און געגעבן מלקות און געכאפט דעם פיפיק און געשטופט אין תחת, דער וואז נאובאדי ריעלי טו סעי נאו, וואנס יו דזשוין א קולט, יו אר אין דעיר פאר וואטעווער דעי וואנט יו טו דו. שטעל דיר פאר ער האט גענומען זיין אייגענע טאכטער, ער האט געהאט א טאכטער, א שיין מיידל, א ספרדישע אזא בראוניש, און ער האט גענומען א רויטן טעלער, א אגלי מען וואס איז געווען איין און דרײַסיק מיט זעכצן יאר צו זיבעצן יאר עלטער פון זיין טאכטער און האט שוין געהאט א שטוב מיט קינדער דו כאפסט נישט וואס דא גייט פאר און דער משוגענער האט מסכים געווען און די סוף איז געווען זי איז אנטלאפן און ער וואלט געקענט זיין אייגענע קינדער הארגענען הי דידענט קעיר איטס א קולט איטס א קולט יור אין פאר איט און וועגן דעם זאג איך מען טאר נישט דזשוינען אפילו חסידות אויך נישט געהערסט אויף וויזשניץ? געהערן נאר דארט העלפט. די אנדערע העלפט זאלסטו זאגן נא, איך וויל זעהן פון דרויסן וואס גייט פאר. ס'איז אזוי דעינדזשערעס די אלע קולטס, דו האסט נישט קיין השגה. גער איז א קולט און דעטס איט. נאר זיי זענען א קולט אז מ'זאל געבן בחורים מעדיקעישן און מ'זאל זיי איינרעדן אז דער רבי פליעט אין הימל. וואס מ'זעהט ביי דעם איד גארנישט, ער איז א ביזנעסמאן פון פארטאגס ביז ביינאכט, א מולטי ביליאנער. יו דאונט סי עניטינג ביי הים. סאו דעטס וואט איט איז. יור אין פאר איט. יור אין א קולט. יור אין פאר איט. גאנץ גער איז מענטל טאטשט. דער גערער רבי האט געוואלט עפעס צוגנבענען פראפערטי פון איינעם דארטן אין ירושלים, עס איז דא דארטן די דירות. פון כולל פוילן, פונעם פוילישן כולל. האסטו געזען? זענען אריינגעקומען צו יענעם אין שטוב, זיי האבן אנגעצינדן א גרויסן קען מיט פייער און זענען ארומגעגאנגען אין גאנצן הויז, יענער האט געהאט איין עצה, אדער ווערן פארברענט אדער אנטלויפן. גער זענען גענגסטערס אלע יארן געווען. נאר אמאל האט מען זיך געשלאגן מיט די ציונים און ס'איז געקומען צו נשמת האט גער רבי א שריי געטאן נשמת און נאכדעם די ציונים האבן געמאכט שלום מיט זיי זיי געבן זיי גענוג געלט זאלן שטיל זיין און עס איז געווארן א נייע זאך מען שלאגט זיך צווישן זיך מען הארגעט זיך ס'איז א עקסטרע סייעתא דשמיא אז דער אלטער דער נייער רבי וואס האט מיט אים גענומען אז זיי טוען אים גארנישט. ווייל לכאורה וואלט מען זיך געדארפט נעמען א מעסער און הרג'ענען. ס'טוט איהם גארנישט. פארוואס? ווייל זעהט אויס ער איז דען די זעלבע גענגסטער ווי זיי.
לאמיך אייך פרעגן, איר ווייסט גאנץ גוט, איר זענט דאך נייטראל יעצט מער ווי מיר. גערער רבי קען מען כמעט נישט אריינגיין, נישט קיין רבי אזוי ווי מ'גייט אריין צו סקווערע רבי'ס קענען זיצן שיינע פרויען מיט לאנגע שייטלעך א טאג פון א יום החופה פון א אייניקל, יא, כ'דארף אייך נישט זאגן לעצטע וואך געווען א חתונה סקווער פון א אייניקל.

ער האט שוין ניינטיג פראצענט פון זיין חסידות ביז ער האט זיי אלע געלייגט אויף פילס, בפרט די בחורים פון די אלע עלטערן וואס זענען זיי נאך משוגע פאר דעם רעבן, ער איז א מאלטי ביליאנער זיצט אויף ביליאנס אוו דאלערס ס'איז באוויסט, זיין טאטע האט אים געלאזט א ירושה צו וואס? אים פעלט גארנישט, ער גייט פגר'ן א מיליאנער, ער גייט פגר'ן א ביליאנער, ער האט שוין חתונה געמאכט אלע זיינע קינדער, אים גייט שוין גארנישט פעלן, ווער ווייסט וויפיל אידן זענען ארעם, ווער ווייסט? וואס טוט ער פאר זיי? נישט ער העלפט זיי מיט געלט, און ער שטופט זיי נאך צו זיינע פילס, דער הייסט א משוגענער, דער איז מענטל, דער איז סקיצאפרעניע, דער איז יעדער האט זיך זיין שמות נרדפים, פארוואס זיצן זיי נאך דארט אין די שנעלער בית מדרש, בייגן זיך ווי א. קעלבל צום שחיטה ווען זיי וואלטן אים געוויזן די וועג, איך געב אייך א משל, לאמיך אייך געבן א משל, ס'גייען צען צוואנציג בחורים אויפאמאל, ער קומט אריין צו שחרית מ'באפאלט אים היי תחת, האסט מיר געפושט אויף פילס, אזוי ביי מנחה אזוי ביי מעריב, שטעל דיך פאר א רבי קומט אריין צו זיך אין זיין חסידות אין בית מדרש, יעדעס מאל ער קומט אריין באפאלן אים מענטשן, ס'וואלט אים זייער נישט באקוועם געווען. נישט געשמאק, נישט באקוועם, ס'וואלט נישט געווען קאמפארטעבל. וואס ציטערן די מענטשן פון איין משוגענעם ביליאנער? וואו געווען א בחור ביז היינט וואס זאל ווארטן די רבי קומט אריין, ס'ווערט שטיל אזוי פאר שמונה עשרה, און נעמט זיך צו מאכן קולות אויף דעם רעבן אזוי, פונקט אזוי שטילע שמונה עשרה, די עולם איז שטיל און מ'דאווענט און איינער לאזט ארויס אזא מינע פייפן אויף דעם רעבן? קיינער האט עס נאך נישט געטון ביז היינט, וואס זענען זיי בהמות? אבי מען גייט מיט א ספאדיק מיט לאנגע פאות, מיט א גערע קאפעליטש מיט לאנגע פאות, אזויפיל בחורים האט מען ליידער אומגעברענגט ביז היינט מיט פילס און זיי געמאכט אויס ווי מענטל, דו האסט די פראבלעם, דו ביסט אזא פראבלעם, דו ביסט אזוי פראבלעם, מען האט זיי געהארגעט מענטעלי פיזיקלי און אלע קומען ווי בהמות צום שחיטה, מען קומט צום גערער רבי'ן צום בית מדרש, מען פילט אן די בית מדרש. נישט נאר דאס, די בהמות שלאגן זיך פארן רעבן פארן געטשקע אז שאול אלטער זאל אויך נישט מעגן זיין א רבי, דו בהמה וואס טוט די רבי פאר דיר, דו שלאגסט דיך פאר אים, ער האט געלייגט דיינע קינדער אויף פילס, ער האט געלייגט א סטיגמע אויף דיינע קינדער, דו פייטסט נאך פאר דעם רשע, פאר דעם צודרייטן אז שאול אלטער זאל נישט זיין א רבי, וואס פייטסטו פאר דעם משוגענעם רעבן, ער האט דאך געלייגט דיינע קינדער אויף פילס. איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך וואס דא גייט פאר וואס קומען זיי נאך אלס אין די שנעלע בית מדרש וואס בוקן זיי זיך ווי מען גייט צום שחיטה מען גייט צום שחיטה און וואס פייטן זיי און וואס טוהן זיי טעראר אקעגן שאול אלתר ווען די רבי האט געלייגט זייערע קינדער אויף פילס גייען זיי וואס שקויעך רבי פארן לייגן מיינע קינדער אויף פילס איך גיי מיך נישט שלאגן פאר דיר אקעגן שאול אלתר. איי דאנט געט די האול סטארי. ווען איך בין א גערער בחור איך ווארט ביז ס'ווערט שטיל אין בית מדרש א שטילע שמונה עשרה און איך לאז ארויס די נפיחה אויפן רעבן זאל איך כאפן מכות יא נאכדעם קענט עטס מיך ארויספירן אבער די רבי האט געכאפט זיינס. און מ'עט וויסן, די רבי וועט וויסן איין זאך, מארגן טוט עס נאך א בחור און נאך א בחור און נאך א בחור. אזוי וואלט זיך עס געענדיגט. איי דאנט געט פארוואס בחורים ציטערן פון איין משוגענעם, די איין ביליאנער וואס זיצט אין די שנעלע בית מדרש. שוין אז מ'האט מורא קוקט מען אזוי אויס. מ'וואלט עס שוין לאנג געקענט אומברענגען די אלע פילגער פשעכטס. מ'דארף איין בחור זאל עס אנהייבן, וועט אנהייבן א צווייטער, וועט אנהייבן א דריטער, וועט אנהייבן א פערטער, און אזוי וועט פארן א באן. מען דארף האבן די באלס, אזוי ווי די טאטע פון וואס די טאטע פון די וויקטעם וואס האט אומגעברענגט דאסקאלאוויטש און אים אראפגענומען פון גאס. בחורים דארפן האבן די ביצים אומצוברענגען דעם רבי וואס האט זיי אומגעברענגט. א גוטן טאג. יעצט לאמיר אייך פרעגן נאך א קשיא. א בחור וואקט אריין צו א טערעפיסט א סקייעטריסט וואטעווער איט איז, און דער סקייעטריסט זאגט אים דו דארפסט די פיל און די פיל און די פיל, געווענליך וואס וויאזוי ס'ארבעט, א מענטש עפענט זיין מויל, דאקטער פארוואס געסטו מיך די פיל, פארוואס געסטו מיך די פיל, וואס דארף עס צו טון, וואס דארף עס צו העלפן, איך גיי אויך ארום צו אסאך דאקטוירים. ווען א דאקטער געט א מעדיקעישאן יו עסק קוועשאנס, וויי אר יו פראוויידינג דיס מעדיקעישאן? וואס טוט עס? וואס איז געמאכט געווארן? מיט וואס גייט עס העלפן? דערס נאו קוועשאנס ווען א בחור גייט אריין צו א סקייעטריסט, יעדע בחור איז א משוגענער, ביסט א בהמה, דארפסט זיין אויף פילס, דאס איז עס? דערס קוועשאנס טו עסק דאקטער וויי וויי אר יו פושינג מי אן פילס? פארוואס? שאו מי די פרוף אן יור קאמפיוטער אז דו האסט מיך דו האסט מיך אזוי געפראגרעמט, וויאזוי זאגט מען נאר, האסט מיך אזוי דיסיידעד, אזוי ווי מען זאגט, אז איך האב די און די פראבלעם, האסט מיך דייגנאוזט, האסט מיך דייגנאוזט מיט די און די פראבלעם, וויאזוי האסט מיך אזוי דייגנאוזט, איך בין סקיצאפרעניע, וואטעווער אלע שמות נרדפים איז, וואי דיד יו דייגנאוז מי וויט דיס און דיס פראבלעם, שאו מיר די פרוף. יעצט וואס גייט די מעדיקעישאן טוהן פאר מיר? יעצט קוועשאן נאמבער טו, אז מען האט מורא פון גערע רעבן, וואס האט מען אבער מורא געהאט פון דעם דאקטער? דאקטער פארוואס האסטו מיך געפושט יארן אויף פילס? אבער וואס די בחורים דארפן יעצט טוהן איז סוען אלע אינסטעטושענס וואס האבן זיי געפושט אויף פילס, אינקלודינג די אלע קליניקס, די אלע דאקטוירים, קלאוז איט דאון! יעדע דאקטאר, יעדע סיקייעטריסט, יעדע טערעפיסט וואס האט מיטגעארבעט מיט די מוסדות, מיט די אינסטעטושענס צו נעמען אומשולדיגע קינדער און בחורים זיי אומברענגען לעולם ועד, האבן יעצט די אלע וויקטימס, די אלע בחורים א רייט טו גאו עגענסט דעט קליניקס טו. וואס דו קענסט טון איז באוט ברעינוואשן די בחורים, וואס מ'דארף טון ארויפגיין אויף די חילונישע טיווי'ס און רעדן סטרעיט צו די בחורים. יעדע ישיבה, יעדע מוסד, יעדע רבי, יעדע קליניק, יעדע סיקייעטריסט, יעדע טעראפיסט וואס האט ענק געפושט אומזיסט צו גיין אויף פילס סוט'ס זיי אין די מיליאנס און די ביליאנס האטס נישט קיין רחמנות. זיי האבן נישט געהאט קיין רחמנות אויף ענק, האטס נישט קיין רחמנות אויף זיי. זארגטס זיך נישט אויף די קליניקס פון די איזראעלי גאווערמענט. ווער ס'האט מיטגעארבעט מיט די אלע מוסדות צו פושן די קינדער און די בחורים צו באקומען א סטיגמע און זיי ארויפלייגן אויף מעדיקעישן, זאל מען זיי סוען אין די מיליאנס און די ביליאנס, אזוי וועט יעקב ליצמאן וויסן די געים איז אווער, באט אז יעקב ליצמאן זיצט אויף זיין גרן נפיחה אויף זיין גרן תחת און ער זעהט מ'ציטערט פון אים און פון גערע רעבן ווייסט ער איין זאך איך פֿיר דאָס שולדיקע אידנטום. מע ציטערט פֿון מיר, מע ציטערט פֿון גערע רעבן. זײ זענען קעלבלעך, זײ האָבן מורא צו עפֿן זײ מױל. דען האָט מען אַ פּראָבלעם. אַלע בחורים און קינדער װאָס מע האָט ביז הײַנט געפּושט אױף פּילז, זאָלן סוען זײער ישיבֿה, זײער מוסד, זײער אינסטיטושן מיט זײער רעבן און, אלע די קליניקס וואס האבן מיטגעארבעט מיט די מוסדות סו איט ענד קלאוז איט דאון, נאר אזוי וועט קומען די מעסעדזש יעקב ליצמאן יור טיים איז אווער יו גאוינג טו דזשעיל, באט מ'העט זיין ווי קעלבעלעך, מ'העט זיך נאך ביקן צום רעבן און מ'העט מורא האבן, מ'העט נישט האבן די באלס ארויסצוקומען און טוהן וואס מ'האט צו טוהן די ריכטיגע זאך און צו מאכן לאוסוטס, עט דאס נאך אנגיין נאך פאר הונדערט יאר, די טיים איז נאו, נאו טו סטאפ איט. א גוטן טאג. מאטי, ס'האלט נישט ווייט, ווייל דאס וואס דו זאגסט טו איך שוין פינף יאר, און איך האב עס אנגעהויבן אין אמעריקע, ווייל אין ארץ ישראל איז זייער שווער מיט גער דורכצוקומען, אבער אין אמעריקע בין איך דורכגעקומען. און צו וואס דער גערער רבי שלאגט זיך יעצט מיט שאול איז אויך וועגן דעם, ס'איז נישט וועגן א ריעל עסטעיט, דו ווייסט נישט, זיי ווייסן אז זיי האלטן ממש ביי די ענדע פון אונטערגאנג. גייט אריינזעצן אסאך חברה אין דזשעיל, און זיי האבן מיטגעשלעפט אסאך סאטמארער אויכעט און אנדערע, און נאכדעם רופט זיך אן איינער אין מאנסי עפעס פון אמרי שעפער זאגט ער, איך האב געזאגט פארן טאטן ער זאל אים קויפן ברילן, ער זאל אים נישט געבן מעדיקעישאנס, ער ווייסט נישט אז דאס איז אויכעט שוין ריפארטעד דארט ווי ס'דארף זיין ריפארטעד, ביקאוז די גארביטש גייט זיך ענדיגן, אונז גיימיר נישט נעמען יעדן צודרייטן אין די גאס וועט אונז לערנען אונזערע קינדער מיט חינוך. סא ס'האלט זייער זייער נאנט מיט ליצמאן'ס פרשה, מיטן גערער רבי'נס פרשה און מיט די פילן. איך רעד דאך שוין דערפון א לאנגע צייט. אבער אזוי ווי איך רעד צו ענק, רעד איך דא אויכעט ווי מ'דארף, נישט אין ארץ ישראל, אין אמעריקע. סא עטס דארפטס ענק נישט זארגן, ווי אר אין גוד הענדס, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. עטס לייגטס ארויס חרמות סאקמער קאקמער.
דא ענדיגט זיך חלק א', זייטס מוחל, גייטס צו חלק ב'.